א גוטן ערב שבת קודש פרשת נח, דאס איז די סדרה וואס מען דארף נישט לאנג מאריך זיין, די תורה זאגט כי השחית כל בשר דרכו און כי מלאה הארץ חמס, און דער אייבערשטער האט אומגעברענגט די וועלט. כ'האב געוואלט קודם פאר איך רעד וועגן די פעדאפיילס וויל איך צולייגן א צען מינוטעדיגן שיעור וואס ס'גייט פאר מיט די מקווה'ס אין ארץ ישראל און וואס ס'גייט פאר אין ביתר עילית מיט א מקווה וואס שוין צוויי יאר און מער בעט איך מ'זאל עס פאררעכטן, און יעצט זענען זיי ארויסגעקומען אז ס'איז נאר חומרות, און דער אלטער רב ר' טופיק האט רעזיגנירט שוין, איך בעט אז מען זאל עס פיקסן, און מען האט עס נישט געפיקסט, דערווייל האט דער אייבערשטער געגעבן אזא פראסק אז ער האט נעבעך צוגענומען א יונגל מיט א מיידל וואס האבן נאכנישט געזינדיגט, רבותי די מקווה מוז ווערן פארראכטן. כ'האב געוואלט זאגן, די רמב"ם זאגט אז ווען איינער זאגט אז דאס און דאס איז געווען די סיבה, דאס הייסט אז מ'איז הולך עמי בקרי, קרי מיינט ס'איז א מקרה, ס'איז געווען ווייל די מאמע האט איבערגעלאזט א צוועלף יעריג קינד אליינס, איך האב דאס טאקע געזאגט היינט, אבער איך האב נישט געוואלט בלייבן מיט דעם, ווייל ס'שטייט השמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם, מען דארף ארבעטן אויף אלע פראנטן. השמים און הארץ, די הארץ איז אז די מאמע האט געטוען אן עוולה א פשיעה וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, אבער דא דא נאך א זאך וואס מען דארף רעדן, איך וויל ענק זאגן, סאטמאר רב האט געזאגט אז א מקווה איז מגין אויף א שטאט, איך בין געווען אין ביתר עילית צו זעהן א מקווה מסתם צוויי אבער דריי יאר צוריק, די מקווה געהערט פאר די מועצה הדתית און פאר די ועד הארצי. און די מקווה איז געווען אויף רחוב רבי יעקב מוצפי, און כ'האב זיי געגעבן אלע פראבלעמען, און דארט איז געווען א אינגערמאן וואס קענט גוט די מקווה, ער האט פארשטאנען אלעס, און מען האט אויפגעשריבן אלעס, ס'איז געווען א רב וואס ער הייסט טופיק, און ער האט געזאגט מען וועט עס פאררעכטן, מען וועט עס פאררעכטן, איך מיין איך האב דאך הונדערטער מקווה'ס אויפן קאפ, איז דא א אינגערמאן וואס ער פלעגט אים אלץ מוטשען מוטשען מוטשען מוטשען, יעצט זאגט ער אז טופיק האט שוין אויפגעגעבן דאס רבנות, ער איז שוין צו אלט. און ממילא אז ער האט שוין אויפגעגעבן דאס רבנות ברויך ער שוין נישט, ער האט עס איבערגעגעבן פאר אן אנדערן רב, דעמאלטס איז מיט מיר מיטגעקומען אן אנדערע רב און אויכעט מיטגעקומען וואס יענע רב האט זיך נאך געלערנט, ער איז געווען אין טרעינינג און ער האט אלעס געזען, שוין עס איז יעצט דורך צוויי יאר, דער אינגערמאן פארט ביז ירושלים פאר א מקווה ווייל ער האט געזען וואס דארט טוט זיך, בקיצור. הייבן זיי יעצט אן אז דאס אלעס וואס הרב ראזענבערג האט געזאגט דאס איז נאר געווען חומרות. נו, אז ס'איז געווען נאר חומרות, וויל נישט די מועצה, לכתחילה וואלטן זיי געפאלגט אלעס, אבער אזוי ווי ס'איז שוין געבויעט געווארן ווילן זיי נישט טון גארנישט, און אויך זיי ווילן מאכן זיכער אז מ'דארף עס נישט צושפארן אויכעט. יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, עטס טוטס מיר נישט קיין טובה, איך האב ענק טיף טייער אין דר'ערד, אבער איך קען איין זאך טון, שרייען און מפרסם זיין. דער רב טופיק קען נישט קיין מקוואות, ער האט מיר אליין געזאגט. דער יונגער וועם מ'האט אריין געטרעינט ווייס איך נישט וויפיל ער קען, ס'איז דא דא א טיעם ס'הייסט די מינצבערג טיעם מיט סירוטה מינצבערג, יעצט ווייס איך וואס גייט פאר אין די צייטונג מיט זיין משפחה, זיי זאגן אז דער זיידע האט מאנס געווען אן אייניקל, אבער דאס איז נישט מיינע ביזנעס. סירוטה קען איך ער איז א קל שבקלים וואס איז נישט דא זיין גלייך. כ'האב שוין געכאפט מיט עטליכע מקווה'ס וואס ס'טויג נישט, אין אומאן ווייס איך נישט צו ס'איז היינט דא א כשר'ע פרוי מקווה כאטשיג כ'האב אריינגעלייגט כוחות, ער האט געזאגט פאר די חברה מ'דארף עס נישט ארויסנעמען איכ'ל עס איבערנעמען ער האט עס אפגעקשר'ט פון ווי געווען מי גשמים, איך ווייס אז ס'איז נישט אריין דורך דעם וועג ווי ס'האט געדארפט אריינגיין. ער האט געמאכט א סילון וואס איז נישט געווען הונדערט פראצענט אויסגעהאלטן מיט אלע הידורים, ס'איז לייצים, כ'געדענק ווען מ'האט אים געוואלט נעמען צו זיין רב ביי די עדה, האט די עדה נישט געוואלט, ר' משה ארי' האט געשריגן ניין! האבן זיי געזאגט די מינצבערגס ישיבת המתמידים אז טאמער מען נעמט אים נישט דעמס מאכן זיי זיך אן אייגענע עדה, אויף דעם מוז מען אונז עסן חזיר און טרייפות אלע יארן, יעדער האט געסטראשעט, דער פריעריגער רב האט אויך געסטראשעט אזוי מען זאל אים נעמען, ס'איז געווען גרעסערע תלמידי חכמים פון ער און רב דושינסקי, דאס איז די סיסטעם. איז וויל איך ענק זאגן פאראויס, איך קען מיך נישט שלאגן מיט יעדן, איך קען ענק זאגן אז ווער ס'נוצט די מקווה זאל וויסן, איך ווייס נישט היינט ווייל איך געדענק נישט די צוויי יאר צוריק, נאר זיי זאגן ס'איז געווען אלעס חומרות, ס'איז שקר, איך געדענק עפעס איז געווען אויפן דאך וואס דאס איז געווען נישט קיין חומרא נאר דאס איז געווען ממש א פסול, און איך געדענק נאך אפאר קליינעקייטן, איך געדענק נישט יעצט, איך מיין איך שרייב נישט אויף די אלע זאכן, איך זעה הונדערטער מקווה'ס א יאר. יעצט, איך וויל ענק זאגן, דער עונש איז געקומען ווייל ס'איז נישט דא קיין כשר'ע מקווה, א יונגל מיט א מיידל האבן נעבעך באצאלט אלס א קרבן ציבור, איך בעט די מועצה הדתית און די ועד הארצי אז מען זאל פאררעכטן די מקווה. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, איך בין ארומגעגאנגען דא פאר א יאר און פאר צוויי ווען איך קום גיי איך ארום, און איך באקוק מקווה'ס, עטס ווייסט וואסערע צרות ס'איז דא אין די מקווה, כ'האב געטראפן א רב, כ'וויל נישט זאגן די נאמען פון די שטאט, ער האט געהאט פיר גרויסע עירקאנדישאנערס וואס דורך דעם איז אריין געקומען פונעם דאך די וואסער, זאגט ער איך ווייס איר זענט גערעכט, נאר די מועצה איז נישט געקומען פיקסן, זאג איך אים אבער איר זענט דאך די רב, עטס ווייסט נישט וואס א לצנות ס'גייט פאר מיט אלע מקווה'ס, איך קען זען פאר מיינע אויגן ווי עטס וועטס נאך פארלירן דאס גאנצע לאנד, עטס וועטס נאך בלייבן עבדים פאר די אראבער, חס ושלום, מ'נעמט אריין לייצים, יעצט איז דא נאך א זאך. איז דא דא א פארמיטלער וואס ער האט מיך גערופן דעמאלטס, ער פארט נעבעך אריין ביז ירושלים יעדן חודש, ווייל ער האט געזען וואס עס גייט פאר, איז ער געגאנגען און ער האט יעצט גערעדט נאכאמאל מיטן טאפיק מיט די אלע, ווייסט וואס איז געווען די סוף? זיי האבן געזאגט אז אויב איך וויל געבן דאס געלט צו פיקסן, זיי האלטן נישט ביים פיקסן, דעמאלטס אויב איך וויל געבן דאס געלט, דעמאלטס וועט מען פיקסן, איז וויל איך ענק זאגן. איך וויל ענק זאגן איין זאך, איך געב אויס שווערע צענליגע טויזענטער דאללער יעדעס יאר פאר מקווה'ס, אבער דאס איז אויף אזאלעכע פלעצער ווי טאמער כ'על נישט פיקסן, און דעם רוב אינטערעסירט עס נישט און די קהילה אויך נישט, מוז איך אריינקומען און זיך צושטעלן. אבער פאר ענק, אין אזא חסידישע מקום, אין אזא אידישע מקום, אין אזא בני תורה'דיגע מקום, לאמיר אראפגיין מיט צוויי דריי רבנים און נאכאמאל דורכגיין אלעס און זעהן. חומרות האב איך צוגעלייגט? איך לייג קיינמאל נישט קיין חומרות, חומרות איז נאר פאר. בויען. ווען ס'איז געבויעט און מ'האט עס גענוצט וויל איך וואס ווייניגער חומרות לייגן. ס'איז געווען ערנסטע חששות דארט. איז במילא וויל איך ענק זאגן, איך גיי נישט דא צולייגן קיין געלט, איך גיי עס מפרסם זיין. עטס ווילטס? ס'גוט פאר ענק, איז גוט פאר מיר אויכעט. איך דארף שוין נישט קיין מקווה. קודם כל איך אלס א זכר גיי נישט אין קיין מקווה קיינמאל. ווייל איך האלט אז ס'איז די גרעסטע אי צניעות וואס ס'איז דא, ווען דער אייבערשטער זאל מיר העלפן און איך זאל זיין פרעזידענט פון אמעריקע נעם איך די ערשטע זאך אלע בי פיפטי טו באמערס איך באמבאדיר יעדע מענער מקוה אין אמעריקע, די גרעסטע זנות קומט דארט ארויס, ס'איז דאס גרעסטע חאזעריי, ס'איז א פלאץ ווי א יונגל טאר נישט אריינגיין און א בחור נישט און אפילו נישט א יונגערמאן, זשופניק שוויץ, איך האב געכאפט דארט ווי אן אלטער איד האט געמאכט משכב זכור פאר א יונגל, גיי איך צו און איך פרעג אים זאג מיר דאס איז דיין? אייניקל, געבט ער מיר א שמיץ מיט אזא בעזעם וואס ער האט געהאט דארט, און נאכדעם בין איך ארויס מיט א מלחמה און מען האט עס צוגעשפארט, און נאכדעם די צוויי גרויסע רבנים ר' מאיר בראנדסדארפער און דער רבי חיים האלבערשטאם איז געשטארבן, דער טשאקאווער, זיי צוויי זענען געשטארבן, האט מען עס צוריק געעפנט, פארוואס? ווייל אומאן איז א. פאפעט, ער טוט וואס מ'הייסט אים. גייט מען מיט א בעדינג סוט און צוויי משגיחים, איך וויל פרעגן א זאך. מיר קאלן אפ יעדע פאר וואכן בחורים פון מיר, זיי זאגן איר זענט גערעכט מ'טאר נישט גיין, עפעס א ספרדישער האט מיר אנגעכאפט דעם פיפי, און אן אנדערער זאגט איינער האט מיר געשטופט אין די מחילה, ס'איז נאר נישט אריין אינגאנצן כמכחול בשפופרת ווייל כ'האב געהאט א בעדינג סוט. אבער דאס איז א וועג? איך וויל פארשטיין וואס דא גייט פאר. יעצט, איך גיי נישט געבן קיין פרוטה, אז עטס ווילטס קען איך נאכאמאל אראפגיין, אז עטס ווילטס קענט עטס מיטברענגען נאך פינף רבנים און נאך צען רבנים און מיר'מער אלעס דורכגיין שיין שטילערהייט און נאכדעם איז ענקער דוטי צו פיקסן. יעצט די מועצה הדתית און די ועד הארצי דארפן וויסן אז זיי האבן לינקע רבנים, צוויי ארגענעזעישאנס מיט לינקע רבנים וואס זיי זיצן אויף א העווי פעיראול און ער געט נאך א זאג פאר מיר אז אויב איך וועל באצאלן, דעמאלטס העט מען עס פיקסן, ס'הייסט אויב איך באצאל, לאמיר זאגן איך וועל אריינלייגן פופציג טויזנט דאלער, דאס גייט גיין פאר אפאר שקצים אין די טאש, איך וויל בעטן די מועצה הדתית און די ועד הארצי, עטס זענטס א גוטע פיינע ארגענעזעישן, באט אנפארטשענעטלי פיפל אר טעיקינג יו פאר א רייד, אזוי ווי יעדע פאליטיקל ארגענעזעישן איז, במילא זאלט עטס וויסן, עטס זאלטס זיך נישט לאזן. פאר נאך אפאר דאלער קען מען האבן כשר'ע מקווה'ס, און יעדע מקווה וואס ווערט געבויעט דארף מען דורך גיין, און אזאלכע לייצים ווי סירוטה זאלט עטס נישט צו לאזן, און מינצבערג ער איז נישט קיין קיין תלמיד חכם אינגאנצן, ער איז א גוטער ארכיטעקט ער האט געארבעט יארן אין די זאך. איך וויל ענק זאגן, די צוויי קינדער זענען א קרבן ציבור פאר די מקווה אויף רחוב ר' יעקב מוצפי. און אויב עטס גייטס עס נישט פיקסן, עט עטס זעהן וואס ס'גייט זיין נעקסט, עטס ווייסט עטס זענט ארומגערינגלט מיט אראבער, עטס ווייסט אז ס'דא צוואנציג טויזענט אראבער אין גאזא וואס זיי פראטעסטירן, אלעס וואס ס'דארף געשעהן איז אז אין ביתר עלית זאל מען אויך פראטעסטירן, און נאך אזאך זאלט עטס געדענקען ענקער נאמען ביתר עלית, ענקער נאמען עלית, ביתר, איז א מקום המוכן לפורעניות, דארט האט מען אויסגעהארגעט הרוגי ביתר, סאו עטס ווילטס ענק שפילן מיטן אייבערשטן, גאו עהעד ענד פלעי. איך האב ענק געווארנט, און קיינמאל, קיינמאל אין לעבן זאלט עטס נישט זאגן מ'האט ענק נישט געווארנט. די מקווה'ס מוז מען דא א תיקון. ס'האט מיך יעצט אפגעקאלט איינער, איך האב גע'פסל'ט עפעס א מקווה פארן זומער, זאגט ער ער האט געהאט א קינד פון די מקווה און ס'איז א לאו פאנקשענעל מאנגאליען. פרעגט ער צו ס'קען זיין ס'האט מיט די מקווה, זאג איך הער אויס איך בין נישט אין הימל, איך ווייס איין זאך, א מקווה ברענגט קדושה, ס'ברענגט טהרה, ס'ברענגט. אלע גוטע זאכן אין א אידישע שטוב און א פסול'ע מקווה ברענגט אלעס שלעכטס. איך בין יעצט דא וועגן א מקווה, כ'האב געגאסן א מקווה פאר א יאר, מיר האבן געמוזט אהינפארן ווען ס'איז געקומען ניסן ווייל דא רעגנט נישט א גאנצן זומער, איך בין צוריק געקומען יעצט אנצופילן די מקווה, און איך בעט ענק און איך ווארן ענק, ס'איז דא אפאר קרוקס, קרומע חברה, און זיי זעצן זיך אריין אין א געוויסן אפיס, מינצבערג האט אריינגעשלעפט סיראטע און דער שלעפט יענעם, און טאפיק דערויף. האט מיר געזאגט ער קען נישט קיין מקווה און ער איז געקומען קוקן און ער האט אויף אלעם מאשר געווען, צוויי יאר צו דריי יאר איז דורך מען האט גארנישט געטון, יעצט איז געקומען א מענטש ער בראוקערט אז טאמער איך וויל באצאלן דעמאלטס וועט מען עס פיקסן, איך וויל נישט באצאלן בלי נדר איך קען דיר איין זאך זאגן איך בין מודיע פאר יעדע פרוי וואס זי גייט דארט אז איך ווייס נישט צו זי איז געהעריג גע'טובל'ט איך קען נישט זאגן זי איז זיכער א נידה איך בין איך געדענק שוין נישט עס איז א מעשה שוין פון איך ווייס נישט צוויי יאר צו וויפל און איך פארשרייב נישט יעדע זאך. כ'האב געזאגט דעם רב איך קען דא בלייבן אדער איך קען צוריק קומען און מען גייט עס פיקסן האט ער געזאגט יא יא יא יא מען גייט און ס'איז אויסגעקומען ער האט שוין געוויסט ער גייט ארויס זעהט אויס פון דעם רבנות האט ער זיך נישט געזוכט קיין צרות און ער איז געגאנגען נישט די מקווה איז געגאנגען און מען האט עס נישט געפיקסט נאר ער איז געווארן אויס רב. איך וויל נישט פארברענגען די גאנצע צייט צו פארציילן די שייגעץ שטיק פון סיראטע דער אזא ליידיגער יונג איך האב געמאכט די מקווה'ס אין אומאן. די אונטערן קלויז. דארט געזעסן אנדערטהאלבן יאר אן און אף, צוריק אהיים געפארן און דארט געווען ווען מ'האט געדארפט הלכה'דיגע זאכן בין איך אנגעקומען, בקיצור איז בין איך געזעסן דארטן אין האטעל, ס'געווען א האטעל מיט א גרויס צעטל אז מ'קען דא עסן, ער געט א הכשר, משה סיראטע, שוין. איך האב דאך געוויסט מען טאר נישט עסן דארט, בין איך געגאנגען כ'האב געפרעגט דעם גוי, זיי האבן געמאכט אזאלכע בלינצעס, בלינצעס, זייער טרוקן געווען, פרעג איך דעם גוי, זאג מיר, דו קענסט מיר אפשר אריינברענגען דא אביסל לעקוואר, אביסל כ'ווייס דזשעם, זאגט ער יא, קיצער, און ער גייט ארויס און ער גייט צו א שכן און ער קויפט דארטן סטראבערי דזשעם, כ'ווייס אפילו נישט וואס ס'איז געווען, און ער ברענגט עס אריין, און ער זאגט מיר, נא, דא האסטו, כ'האב דיר געברענגט. בקיצור, פרעג איך אים ס'האט דאך נישט קיין הכשר, ער האט אזוי געוואוסט פון א הכשר אזוי ווי איך ווייס וואס טוט זיך אין האנג קאנג. ס'איז אזא חוצפה געווען דאס, און די פרידזשידערס איז געווען אפען, מ'האט געקענט אריינברענגען דארט פלייש, מ'האט געקענט דארט טוהן וואס מ'האט געוואלט, איך האב געקענט אריינגיין אין קאך און מיר אליין קאכן אלעס, און ס'ראטה געזעסן אין ארץ ישראל און האט געגעבן א הכשר אויף א האטעל אין אוקריינע. איך אַז אַ ליידיגער יונג, האָב איך אים דעמאָלט מוסר געזאָגט. האָט ער געזאָגט, ס'איז גאָרנישט, און זינעך צו זיין גראָד מיט אַלעם, ער האָט עס אָפּגעהרגעט, אַז ס'איז געווען דאָרט איינער נחום סאָלאַרטש מיט ר' מיכל דאָרפמאַן און נתן מיימון, און ער האָט זיי געזאָגט, וואָס דאַרפסטו, נחום ראָזנבערג, כ'על דיר געבן גראָד אַ צעטל, אַז אַלעס איז גוט. ס'איז גאָרנישט ווערט. כ'מיין, אַז היינט איז נאָך נישטאָ אַ געהעריגע כשר וועגן דעם שייגעץ פֿון ראָטה. עניוועי, כ'וויל נאָר זאָגן, אַז דער רמב"ם זאָגט לא תלכו עמי בקרי. כ'האָב היינט געזאָגט. אז די מאמע איז שולדיג, און זי איז טאקע שולדיג ווייל מ'לאט נישט איבער מיט א צוועלף יעריג מיידל א שטוב מיט קינדער, אבער מ'קען נישט בלייבן ביי דעם ווייל דאס זאגט די רמב"ם הייסט לא תלכו עמי בקרי, ס'קומט ווייל די מקווה טויג נישט, ס'קען זיין ס'איז דא אנדערע זאכן אויך וואס ס'טויג נישט, די מקווה ווייס איך זיכער אז ס'טויג נישט, שפילט זיך ארום צוויי יאר, אידישע טעכטער געבן אויף פארן אייבערשטן א האלבן חודש יעדן חודש, און דאן געט מען זיי א פסול מקווה. פארוואס נישט? מאיזה ראטה? זייטס געזונט און טוטס קאנסטראקטיוו. יעצט איך וויל נאכאמאל איבערחזרן, די חברה פון סרול האגער האלטן אין איין קאלן, האסט אים דאס מערסטע אונטערגעבראכן, און אפשר איז דא א וועג ווי מען קען זיך אראפזעצן פארגלייכן די דיפרענסעס, בין איך זיי מסביר די גאנצע צייט. ער האט געטון א רשעות כלפי מיר און פאר מיינע קינדער פאר גארנישט, דזשאסט ביקאוז יצחק שטערן האט אים משוגע געמאכט.

ישיבה, אז זיין די ערשטע ישיבה וואס דאס מאכן אזא פאנד, וועט מען זאגן אזוי ווי שמחת בית השואבה, די בעלי תשובות האבן געזאגט, אשרי זקנותינו שלא ביישה ילדותינו, איז זיין א בעל תשובה, א רבי א בעל תשובה איז אויך גוט, ס'איז נישט געפערליך, ס'זענען אלע עניוועי בעל תשובות, נאר וואס, איינער האט מער געזינדיגט איינער ווייניגער, סא דו קומסט ארויס צו העלפן אים זינדיגן, ביסטו א געוואלדיגע עסעט. פאר כלל ישראל אבער אבער קומען צו מיר און זאגן אהער מיט אהין נאנאנאנאנאנאנא איך בין שוין צו אלט צו דעם איי דאנט גאו פאר אלל דיס גארביטש בפרט נאך דו ביסט דאך א סאטמארע תלמיד דיין טאטע האט דאך געלערנט אין סאטמאר סאו משה טעראריסט געוואלט אריינכאפן דעם שאולזאן האט ער אים געזאגט ער וויל מאכן מיט אים א דיעל סעטלען איך סעטל נישט מיט דיר. איך האב נישט וואס צו סעטלען, דו האסט נישט צו געבן פאר מיר וואס איך דארף, און איך האב נישט צו געבן פאר דיר וואס דו דארפסט, עסטו תשובה טון, וועסט ארויסקומען מיטן אמת, ס'איז גוט, און אז נישט, טראג עס מיט אין קבר, און פארטיג. דאס וואס איך האב דיך אראפגעריסן, איך האב דיך נישט אראפגעריסן, איך קען דיך אינגאנצן נישט, איך האב קיינמאל נישט געהאנדלט מיט דיר, איינמאל בין איך געשטאנען אין די שורה, איך האב געשריבן א קוויטל, האסטו אנגעזאגט יאסי רב אז ער זאל מיך נישט אריינלאזן, און נאך דריי שעה זאגט ער מיר הער, ר' ישראל האט אנגעזאגט מען זאל דיך נישט אריינלאזן, העסט דאך עס מיר געקענט זאגן גראד, איך וואלט אוועק. געגאנגען, איך איך וואלט דיין טאטן נישט נאכגעלאפן, איך האב אים נישט געהאט וואס נאכצולויפן, חכמה אין כאן, זקנה לא היה כאן, ס'איז גארנישט, ס'איז געווען א ווילדער צעווילדעוועטער האן, דאס איז אלעס וואס ס'איז געווען, אז איך האב אים געזאגט אז די מקווה איז פסול, איך האב אים געזאגט ר' משה האט געזאגט ער גייט בויען א נייע, האט ער מיך אנגעכאפט און ארויסגעפושט, נו וואס, איך מיין אויף דעם זאל איך אים נאכלויפן, זאל איך זאגן ער איז דער צדיק הדור און זיין ווארט איז א ווארט אין הימל, ווייסעך וואס, שטות, איז, און ווען איך וויל אים אריינזאגן וואסער א חזיר דו ביסט וואלט איך עס נישט געקענט דען טון? כ'האב אים געקענט שיקן א בריוו און ער האט געעפנט אלץ די פאסט ווייל האט מורא געהאט איינער זאל אים נישט גנב'נען א פאר דאלער איך וואלט עס אים געקענט טון איך בין נישט דא געווען דאס צו טון איך האב א מישן מען זאל אפהיטן די קינדער און אז דיין טאטע האט געוואלט זיין א חכם איז ער געווען א חכם מען קען איך אים גארנישט העלפן ער וואלט דיך נישט געמאכט אויס רב וועגן דעם ער וואלט נאר געשריגן אויף מיר און ער וואלט ער וואלט צאמגערעדט אזוי ווי ער פלעגט אייביג טון ווען ער האט עפעס נישט ליב געהאט האט ער פויער פיף געווען איז במילא איך האב נישט געוואלט מיט דיר זיך קיינמאל קריגן איך קען דיך נישט. און זיי שרייען זאגן מיר די וויזשניצער חברה ער גייט ארום ווי א קעניג זאג איך אים ער איז א זון פון א קעניג ער איז אן אייניקל פון א קעניג ער איז דורי דורות רבנים וואס זיי האבן געהאט גרויסע חסידישע הויפן נישט ער יעצט געווארן ער איז געווען עתיד למלוך נאר ער האט נישט געהאט קיין שכל זיך צו האלטן די ערוה ביי זיך האט ער אנגעקאקט דעטס אלל איז אים געווען וויל איך דיר זאגן זיי קומען זיי זאגן אים האסטו די מערסטע געמזיקט זאג איך אים הער אויס איך האב מיט אים נישט געמזיקט ער האט מיט מיר גע'מזיק'ט, איך וויל וויסן ווער איז ארום געגאנגען צאמרופן אלע רבנים ביי די אסיפה, שטערן, יצחק שטערן האט נישט געקענט נעמען די רבנים, איז ער געקומען דער שייגעץ שראל און ער האט געזאגט אז די טאטע האט געזאגט אז אויב די רבנים שרייבן אונטער זאל יעדער אונטער שרייבן, דאס איז אויך געווען דיין טאטנס רשעות ווייל ער האט זיך געוואלט דעקן זיין פסול'ע מקווה, און ער האט נאך גענומען דעם געלעמטן פערד, וויאזוי הייסט ער דארטן, פנחס שלום, און ער האט עדות געזאגט. האבן מיר שוין אן עדות אויכעט, עד מפי שד, מפי אישה, מפי עבד, שוין, האבן מיר שוין אלעס געהאט. נו, אז די רבנים האבן דאס געהערט, און צופיל ליידן האבן זיי נישט געוואלט, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט זיי זענען אלע אינוואלווד אין זנות, האבן זיי זיך מיישב געווען, אקעי, מען האט צוזאמגעשטעלט א אסיפה, און מען האט דאס באצאלט, און מען איז געקומען, און מען האט געצווינגען רבנים, זאג מע האט זיך אזוי טרח, זאגט מיר א רב, ער האט זיי געזאגט, איך בין א גרויסער עושר, איך דארף צו ענק, זאגט ער. מיר קאק מיר קיינמאל נישט אנקומען גיי ארויס פון דא זאלסט מיך נישט נאכאמאל קומען טעראריזירן ווייל איך רוף די פאליס, מען האט מיך אפגעקאלט דעמאלטס צו פרעגן וועלכע פאליס מען קאלט אויב מען קומט טעראריזירן זאג איך אים די געהעריגע פאליס, האט עטס אנגעדרייט א גאנצע זאך און מיט אזא ערנסטן פנים אז עס הייסט ער ברענגט אונטער דעם דור און ווי דער עבי בעיבי שטיינס טאטע האט געזאגט. אז נחום ראזענבערג ער ברעכט אונטער די גאנצע יוגנט, עבי בעיבי שטיינס טאטע, מענדל, זאג, דיך האב איך אויך אונטערגעבראכן, דיין זון האב איך אויך אונטערגעבראכן מיט דעם האטליין, דו חיה רעה וואס דו ביסט. סאו עטס האטס געמיינט עטס וועסט לעבן אזא קאווער אפ לייף, און איך האב ענק געזאגט כהאב ענק אין דר'ערד, עטס זעסט איך בין אזוי ווי דאנעלד טראמפ, אמעריקע האט געלעבט מיט א קאווער אפ, מען האט פאר דעם מורא געהאט, מען האט פאר דעם דרך ארץ געהאט, ער האט געזאגט כהאב ענק אלע אין דר'ערד, איך בין א מען אף פאוער. איך האב א לאנד וואס איז די שטערקסטע אין די וועלט, דער רוס רעדט אן, ער האט אזאלעכע מינע דאס מיט יענץ, ער האט גארנישט, באמת ער האט גארנישט, ער האט עפעס איין עס טרי הונדרעט וואס דאס קען זייער שטארק שאטן פאר מדינת ישראל, און דאס איז באמת א זאך וואס מען דארף ווי מען זאגט זיך אריינטוהן אין דעם, בעטן דעם אייבערשטן טאג און נאכט אז ס'זאל נישט געשעהן חלילה אן אומגליק, ווייל ער קען אראפשיסן אן על על וואס ס'פארט אויכעט. דער עה דער מאסן מערדער פוטין דאך א מאסן מערדער האט אראפ געשאסן א סעווען פארטי סעווען דזשאסט פאר די פאן אוו איט און ער האט געזאגט אז אוקריינע האט עס אראפ געשאסן שרייען זיי איך וועל דיר ווייזן די ווידיאס אז דו האסט עס אראפ געשאסן יעצט זאגט מען אים אז מדינת ישראל האט עס נישט געטון איז געגאנגען נתניהו אהין געשיקט די אלע פיר ווידיאס זעה עס זאגט ער ניין אבער זיי האבן אינסטיגעיטעד ווייל דו קענסט דאך די מעשה, ער איז א מאסן רצח, א מאסן רצח וואס איז נאך נישט געווען אזא רצח, און ער וויל אומברענגען די וועלט, אבער ער וועט נישט קענען אומברענגען די וועלט, ער וועט נישט קענען, ער איז נישט גענוג שטארק, ער האט נאר טריקס, ער איז אזוי סליימי, דעטס אלל הי איז, מען קען נישט היינט אומברענגען די וועלט, ווייל וויפיל אטאם באמבעס איין לאנד האט האט די אנדערע אויכעט, יעדער איינער איז וועל עקוויפט צו אומברענגען די וועלט אין זיבן מינוט אינסייד אוט, סאו איטס נאט גאנא ווארק דעט וועי. איז במילא פראבירט ער יעצט אנצודרייען מדינת ישראל און ס'איז א ביטערע אומגליק ס'איז כדי בזויון וקצף און קען זיין ס'איז שוין געקומען די סוף פאר די מדינה קען זיין משיח גייט שוין יעצט קומען כ'קען עס נאר נישט זעהן כ'האב נעכטן נאכט געמיינט אז משיח גייט קומען וואס כ'האב געזעהן נעכטן אין ירושלים אין מאה שערים אלץ היימישע מיידלעך נישט געווען דארט קיין שיקסעס נישט געווען קיין איינער וואס איז נישט געווען אנגעטוהן צניעות'דיג יעדער געגאנגען אנגעטוהן צניעות'דיג. וואס איך האב דארט צוזאם געזען, נע, איך זעה נאך נישט אז משיח זאל זיך ארויף זעצן אויפן אייזל, איך בין נאך נישט אזוי זיכער, איט דאזענט לוק סאו, איך מיין עס בעט מען דעם אייבערשטן ס'האפט מען יעדן טאג אז ער וועט אונז געבן מיט רחמים ובחסדים כאטשיג מ'איז נישט ווערד, באט ס'איז א חורבן וואס דארט איז געווען. יעצט ס'דא נאך א זאך, דארטן האב איך געזען זייער אסאך, ס'איז געווען סקולס, געקומען גאנצע סקולס, סקולס אין חוץ לארץ סקולס און זיי לערנען דארט. האבן זיי געהאט א מדריכה א פרוי, כ'האב עס זייער שטארק באוואונדערט, אין פעקט איך בין צוגעגאנגען רעדן צו צוויי פרויען, כ'מיין איך בין דאך אן עלטערע מענטש איך מעג צוגיין רעדן און פרעגן, זיי מיר מסביר וויאזוי עטס קאנטראלירטס די מיידלעך, ס'איז א גרויסער עולם מיט אלעם, און זיי האבן עס מיר זייער שיין מסביר געווען, און כ'האב א גרויסע הנאה געהאט. ס'איז נאך נישט גוט ווייל דער חזיר, דער פעדאפייל, לויפט נאך די מיידל און באמפט אין איר אריין און סייזט זי אויס און שטופט זיך אין איר אריין. אבער למעשה דער איז א לאט אוו גודס אין דיס אלסא, ס'איז נישט, כ'מיין. יעצט וואס איך וויל זאגן איז, אונז האמיר דאך אזאלעכע פארקרומטע קעפ אין חינוך, ממש נישט נארמאל. למשל דא שטייט א איסור שאסור לחזות מ'טאר נישט זעהן בסרטים. ס'דא מענטשן וואס זיי נעמען סרטים, זיי מאכן א שיינע זאך קינדערלעך זאלן זעהן. זיי האלטן זיי אנדער קאנטראל. כ'געדענק פאר צוויי יאר צוריק פאר דריי יאר צוריק קאלט מען מיך אן מ'האט ארויסגעגעבן עפעס א איסור אין מאנסי אז מ'זאל נישט גיין צו די פילעמס. האב איך געזאגט יעדן טאטן איך האב געזאגט אויפן האטליין גייטס יא. נאר מאך זיכער דו גייסט מיט. א טאטע איז מיטגעגאנגען, עטליכע טאטעס איז מיטגעגאנגען, א טאטע איז מיטגעגאנגען האט מיך אפגעקאלט זאגט ער נחום דו ווייסט וואס צניעות דא האט געהערשט אין די זאל? דו האסט נישט קיין השגה. דו האסט נישט קיין השגה ווי צניעות'דיג ס'געווען עקסטערע די יונגלעך עקסטערע די מיידלעך. ס'איז געווען השגחה אויף אלעם. ער זאגט מיר, איך האב דעמאלטס אנגעזאגט מ'זאל האבן השגחה אין טוילעט, ער זאגט מיר, אים און זיין טאכטער האט באצאלט דארט א טיקעט, אים האט מען געגעבן א קאמפלעמענטערי טיקעט ער זאל זיין אינעווענדיג און וואטשן די טוילעטס ביי די מענער, און אזוי איז געווען א פרוי וואס מ'האט איר געגעבן זאל וואטשן די טוילעטס ביי די פרויען. איז אויב ס'איז דא אזא מין צניעות, וואס איז די פראבלעם? מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, מ'טאר נישט. פון דעם מ'טאר נישט איז ארויסגעקומען אז פערציג פופציג פראצענט פון אונזער עולם גלייבט היינט נישט אז ס'איז דא א גאט, זיי גלייבן נישט אין קיין תורה, זיי גלייבן נישט אין תורה מן השמים, זיי האלטן ס'איז אלץ באלאני, זיי זאגן מיר, זיי וויינען זיך אויס צו מיר, פרעג איך אים וויאזוי ביסטו אזוי געפאלן, זאגן זיי מ'האבן מיר געזען וואס מ'האט אנגעטון פארן אלטן בעלזער רב, ער איז א שייגעץ, אן אפיקורס, אן אויסגעוועפטער, טשעבינער רב איז א שייגעץ, מ'האט דאך אונז אריינגעפרעגלט אזויפיל האס, אנשטאט נאך אזא וועלט מלחמה, ווען ס'איז אומגעקומען דריי פערטל כלל ישראל, זאל מען אונז צוריק אויפבויען. האט יעדער געבויעט האס. זיי האבן אפגעהאסט דעם קלויזנבורגער רב, ער איז א שייגעץ אן אפיקורס. למעשה דער קלויזנבורגער רב איז געפארן אויף ארץ ישראל און האט געשריגן איך בין מיך מוסר נפש מען זאל נישט רעדן עברית. ער האט געגעבן דעמאלטס בימים ההם שווערע צעליגע טויזענטער דאלער פאר בית לפליטות צו ראטעווען. אה, חינוך ירושלים, בנות ירושלים, ביי, איך געדענק נישט וועלכע מוסד. ווען ער האט געפענט זיינע מוסדות אין נתניה איז ר' פנחס עפשטיין געפארן אים באגריסן. נאר וואס עטס האטס געטשעפעט און געטשעפעט און געטשעפעט און געטשעפעט. האט ער אים געזאגט סקרו יו מיט די גאנצע שיט ת, אנטשולדיגט די שיט ת, האט ער געזאגט סקרו יו אל, איז ער געלאפן צו בן גוריון, ער האט אים געזאגט הער אויס, איך בין פאר דיר, איך וועל דיר ברענגען דא פינף טויזנט מענטשן, טו מיר נאר איין טובה, געב מיר דא לאנד, האט אים געגעבן די בעסטע לאנד אין נתניה, היינט קענסטו נישט באצאלן דארטן פאר נאו מאני אין די ווארלד. איז ער, פארשטייסט, עטס האטס יעדן גערוידעפט, יעצט איז ער געווען א בהמה, האט ער זיך געבויגן דעם קאפ און ער האט געזאגט יא, השם מלכנו און גאט איבעראל און דער סאטמארער קאקער איבער גאט. דאס איז טאמער איז ער געווען א בהמה, האט זיך נישט געקענט צאמשטעלן. טאמער האט זיך געקענט צאמשטעלן האט ער אים צוריקדערלאנגט אזאלכע מכות וויפיל ס'איז געגאנגען. ער איז געגאנגען ארום פארקויפן אז ס'איז נישט דא קיין ויואל משה, ס'איז נישט דא די אלע זאכן, ס'איז אפאר שקצים ארום דעם רעבין, זיי זענען די וואס זיי טוען עס. און דער אמת איז די מלחמה איז געווען זייער שטארק, יעצט ווייס איך נישט, איך וועל ענק דערציילן א סוד, קלויזנבורגער רב האט געשיקט א מעסעדזש צום רעבין, צום סאטמארער רב, טאמער הערט זיך נישט אויף די מלחמה, גיי איך מגלה זיין אזאלעכע סודות וואס מ'האט נאך קיינמאל נישט געהערט, אין לעבן האט מען עס נישט געהערט. יעצט ווייס, ס'איז געווען א צייט ווען די רבנים האבן געהייסן די אידן זאלן גיין צום לאגער, מען דארף נישט אוועק לויפן ווייל דער אייבערשטער וועט שוין העלפן, זיי האבן שוין ערלעדיגט, און ס'איז געווען רבנים, מיר האט דערציילט א רב, רב אין בארא פארק איז געווען אן עלטערע רב, רב גראס, האט מיר פארציילט, האט ער געזאגט אזוי, איך האב מיך אויפגעשטעלט ביי אסיפה וואס סאטמארער רב איז דארט געזעסן און נאך גדולי הדור, איך האב געזאגט, זענען שקרנים, ליגנערס, מען פירט אונז צו די שחיטה, ווען מען וועט האבן גענוג ארבעט פון אונז וועט מען אונז אלע אויסהרג'ן, און קיינער זאל נישט גיין. און ארבעטן יעדער זאל אנטלויפן קראלער רב איז געווען ער האט עס פארציילט ברבים יעדעס מאל אלע גדולי הדור האבן געזאגט אז ס'איז גארנישט מ'דארף זיך נישט זארגן און זיי זענען אלע געווען אונטערגעקויפט פון די גרעסטע רוצחים זיי געווען אונטערגעקויפט פון קאסטנער און פון די אלע חברה האט דעמאלטס קלויזנבורגער רב געזאגט אז עטס וועטס נישט אויפהערן מיט מיר גיי איך פארציילן ווער די רבנים זענען געזעסן דארט זיי האבן פארפירט כלל ישראל דעמאלטס איז שטיל געווארן ווייל די רבנים האבן געוויסט אז זיי האבן געזינדיגט. געהאט. וועגן דעם זאג איך, די גרעסטע מתנה וואס דער הייליגער באשעפער האט געקענט געבן פאר כלל ישראל איז געווען די אינטערנעט מיטן סמארטפאון, ווייל דארטן קען מען אונז אלעס זען און אלעס וויסן, מען ווייסט ווען צו אנטלויפן, מען ווייסט ווען מען מעג בלייבן, מען ווייסט ווען מען מעג פארן, ווען מען טאר נישט פארן, אויף א רב קענסט דיך נישט פארלאזן, ווייל זיי זענען זייער קלוג די דייטשן, זיי האבן געוואוסט די רבנים פירן די שטאט, זיי האבן אפגעקויפט דעם רב מיט באלאוני מיט ליגנט, שפעטער זענען זיי אליינס אזוי ברויז געווען אויף די רבנים, זיי זענען געקומען אין לאגער האבן זיי געפרעגט, ווי זענען די רבנים? ס'זענען דאך אלע רבנים געקומען, זיי האבן דאך געמיינט מ'גייט צו א ווארדן, האבן זיי געזאגט עטץ גייטס פוצן די טוילעטס, מ'האט זיי אזוי דעגרעידעט, נאכדעם האט מען זיי געשאסן, און דאס האט קלויזנבורגער רב געוואלט ארויסקומען עפענטליך, אלע רבנים וואס זענען דארט געזעסן, ווייל ס'דארט געווען אסאך רבנים וואס אונז האמיר געהאלטן זענען צדיקי יסוד עולם מ'האט זיי געקישט די הענט, זיי זענען געווען די וואס האבן פארפירט כלל ישראל, איז במילא וויל איך ענק זאגן, מ'דארף זייער וואטשן, מ'דארף וואטשן וואס מ'טוט, מ'דארף וואטשן מ'זאל זיך נישט פארלאזן אויף קיינעם. שטייסט, די רבנים האבן מורא געהאט אז דער עולם וועט זיך צעלויפן פון איסטערן יוראפ וועלן זיי בלייבן אן א בענקל, אז עס איז נישטא קיין כלל ישראל איז ער נישט קיין רב, האבן זיי געצויגן דעם עולם, זיי האבן געוויסט קלאר אז מען גייט להריגה, זיי האבן דאס געוויסט, קיין בהמות זענען זיי נישט געווען, נאר דעמאלטס האבן זיי אריינגענומען דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם, אייבערשטער בייבישטער אונז פארלאזן מיר זיך אויף דיר, זאגט דער אייבערשטער, פארלאזט דיך יעצט אויף מיר, וואו ביסטו געווען די אלע יארן וואס מען האט געגעבן טרייפות, וואו ביסטו געווען די אלע יארן וואס מען האט באליידיגט מענטשן, און וואו ביסטו געווען די אלע יארן וואס מען האט יעדן גדול הדור מצער געווען. דער אייבערשטער האט שוין נישט געוואלט הערן, דער נביא זאגט, דער אייבערשטער זאגט אינני שומע, איך הער שוין יעצט נישט אויס, ס'האט צוגעמאכט די טיר, דעטס איט, און דאס דארף דער עולם אנהייבן צו פארשטיין, אז יעצט מוז מען זיך טוישן, און מען מוז אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי, ישראל האגער אם ירצה, יא, האסט געזינדיגט ביסט א חזיר א נואף, האסט א קראנקע פרוי, ס'איז נישט קיין תירוץ, האסט געדארפט גיין צו א פרוי אין מאנהעטן אזוינע. ס'איז דא אסאך רבנים וואס מ'האט זיי גענומען צו זונות, איך קען א רב וואס ער פלעגט גיין, איך קען אפילו זיין דרייווער, פלעגט אים באצאלן א גוטע פרייז, הונדערט דאלער, ס'איז געווען דעמאלטס אין ניו דזשערסי, העריסאן ניו דזשערסי, ס'איז געווען א נעגלעקטעד עריע, געפארן דארט, געכאפט אפאר זונות ביינאכט, צוריק געקומען ער איז ווייטער רב, איינמאל זאגט ער פאר דעם יונגערמאן טו מיר א טובה, לאמיך דרייוון די קאר אויכעט. כ'האב א תאווה צו דרייוון. זאגט ער, יא, פארוואס נישט? א ישראל האגער, קום ארויס מיטן אמת, וועסטו זייער גוט פארן. איך זאג דיר צו, שיק מיר נישט קיין מענטשן, איך וועל מיך נישט איבערדרייען. איך האב א מישן וואס איך גיב שוין פאר דעם פֿופֿצן יאר פון מיין לעבן, און ווייל קיינער וויל נישט גיין צו דיר דאווענען, מ'צו צופארט זיך, דיינע אייגענע איינגעשטעלטע זענען צופארן, קום נישט צו מיר, גיי צו יצחק שטערן, זאג אים, יצחק האסט מיך באגראבן. און יצחק וועט דיר זאגן, כ'האב דיך אין דר'ערד. אזוי טוט מען דאך, יעדער רייט אויף יענעם, און נאכדעם האט ער יענעם אין דר'ערד. דאס גייט זיין דער סוף. און דאס איז א מוסר השכל פאר אלע רבנים, שרייבטס קיינמאל נישט אונטער, זעהטס דער סקולענער רבי וואס פאר א בהמה ער איז, זיי האבן אים געמוטשעט ער זאל אונטערשרייבן, האט מען פארציילט נאכדעם, מען האט אים אזוי געמוטשעט אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, סקולענער רבי האט זיי געזאגט, אה, מיר פאסט נישט אונטערצושרייבן קעגן א מענטש, ער איז נישט קיין רב, ער איז גארנישט, ער האט זיך אזוי זיס ארויסגעדרייט, ער האט געוואוסט וואס ער טוט, ער האט געוואוסט אז ער גייט נישט אנהייבן מיט נחום ראזענבערג ווייל ס'האט אים נישט אויסגעפעלט, אזוי ווי איך האב ענק געזאגט. א רב האט וואס צו פארלירן מוז ער זאגן מען קומט אים זאגן די קהילה וועט דער גביר וועט אוועק גיין דער יענער בע בע בע בע בע נחום ראזענבערג לאכט פון ענק ער האלט אז עטס אלע משוגע ער לאכט פון ענק און ממילא אז ער לאכט פון ענק קענט עטס מיך מיט גארנישט סטראשען איך האב נישט אין וואו צו דאווענען איך דאוון דא ברוך השם אין ארץ ישראל נעכטן האב איך געהאט א מנין פון חוץ לארץ א חוץ לארצדיגע מנין קיצור קומט דארטן צו עפעס א איין איין סאקמערע קאקמערער וואס איך ווייס נישט וואס ער קומט דא אהער, דער רבי לאזט דאך נישט קומען אויף ארץ ישראל, ער האט אויך געדאווענט מיט יענע מנין, די גאנג מיט די געקנעפלטע עטרה, קומען ארויף מיט די זילבערנע עטרה, מען קען מיינען זענען גאט'ס אגענטן, עניוועי, קומט ער צו און זאגט, אה, דו ביסט אויך דא אין דעם מנין? אה, איך האב אים נישט ענטפערן, איך וועל פאר יעדן בהמה ענטפערן, מיינע יארן וועלן זיך אויסלאזן פאר כ'קען א יעדן ענטפערן, בקיצור, איך ענטפער אים נישט.

זאג איך, איך קען דיך פרעגן א שאלה? זאגט ער, יא. זאג איך, איך וויל דיך פרעגן, דו האסט דורכגעלעבט אין סאטמאר אין חדר אלע יארן? יא. אין ישיבה קטנה? יא. אין ישיבה? יא. זאג איך, איך וויל דיך פרעגן יעצט א שאלה, פלעגסט זיין אין מקווה פרייטאג אויך? זאגט ער, יעדן טאג. פרעג איך, זאג מיר, במשך דיינע אלע יארן, האט דיך אמאל איינער געטשעפעט סעקשועלי אביוזד, אנגערירט דעם פופיק אדער אריינגעשטופט זיינס אין דיין במחילה? זאגט ער, הא הא הא הא הא, כמעט יעדע וואך. זאג איך, נו פארוואס ביסטו געגאנגען אין די מקווה? זאגט ער איך האב נישט געקענט מסביר זיין מיין טאטן וואס מען טוט מיט מיר דארט, האב איך געהאלטן אין איין זאגן טאטע איך וויל נישט גיין אין מקוה ס'שטינקט מ'שטופט זיך, מיין טאטע האט נישט פארשטאנען געזאגט מען מוז גיין ס'איז הייליג שמייליג, שוין בין איך געגאנגען. בקיצור פרעג איך דעם אינגל דו האסט נישט קיין מורא אז מיט דיין קינד וועט זיין די זעלבע, זאגט ער ניין היינט איז דאך דא נחום ראזענבערג ס'איז דא ווידיאו, זאג איך איך בין דאך דער נחום ראזענבערג. זאגט ער איך ווייס ווער דו ביסט, פרעג איך אים נו אז דו ווייסט וואס ביסטו אזוי אנגעווייטיגט אויף מיר? איי ברוגז, ווען נישט איך קען דאך דיין זון מיט דיין טאכטער נישט גיין, ווען דיין טאכטער גייט אין בית רחל נחמיה וועבערמאן וואלט זי געפעצלט, זאג דו ווייסט וואס איך האב געטון פארן פיוטשער פון כלל ישראל, וואס ביסטו אזוי אנגעזייט? ניין די רבנים האבן ארויסגעגעבן א חרם א חרם שמיירעם, זאג וואס האסטו מיטן חרם? דיינע קינדער זענען סעיף? דעטס אלל יו שוד בי קאנסערנד וויט. די רעסט איז נאן אוו יור ביזנעס, חיירעם שמיירעם, איצעלע פימפ האט נישט געהאט וואס צו טוהן האט ער באצאלט אפאר טאלער, איך זאג ווייסט איך וועל דיר זאגן אז דו האסט גענוג געלט קען ער ארויס געבן מארגן א חיירעם אויף וועמען דו ווילסט דארפסט נאר האבן געלט, עניוועי זאגט ער דו ווייסט ביסט אפשר גערעכט זיי האבן געמאכט אויף דיר אזא שנאה איך ווייס אליין נישט וואס איך האב דיך פיינט איך זעה דאך דו האסט טאקע געטוהן גרויסע זאכן זאג איך אים דעם פראבלעם האבן זיי געמאכט מיט יעדן זיי האבן גענומען א איד א קדוש עליון ווי דער בעלזער רב וואס יעדער איז מודה אז דער איד איז געווען א רב ישכר דוב האט געזאגט אז מיין זון'ס גוף איז הייליגער פון מיין נשמה, אזוי האט רב ישכר דוב געזאגט, רב ישכר דוב איז געווען פון די אדומים ענקים ביי די רעבעס, ער האט צוגעלאזט חאזעריי מיט מנובלות אבער דאס איז חוץ א מעשה, און באלד גייט מיך איינער אראפקאלן דער בעלזער אז ער ווייסט וויאזוי מיין מאמע הייסט און גייט מתפלל זיין איך זאל קריגן א סטראוק און ס'זאל מיר ארויסהענגען די צונג אזוי ווי א דאגי. ווייל איך זאג אז ער האט צוגעלאזט, ער האט צוגעלאזט מנובלות, אין מונקאטשער רב'ס תשובה ספר ווערט עס געברענגט, עס איז געווען צוויי שבועות ווערט דארט געברענגט, עניוועי, אבער ער איז געווען אן אדם גדול, דאס איז קלאר און דייטליך, איז למעשה האט מען גענומען אזא בעלזער רב און מען האט אים געמאכט פאר א גאסן יונג, מען האט געזאגט ער איז אן אויסגעוועפטער איד, ער האט געהאט אויסגעוועפטערהייט, ווי דו האסט געמיינט ער איז אויסגעוועפט האט ער אלעס געוואוסט וואס טוט זיך, און נאכדעם האט מען גענומען א טשיבינער רב מען האט אים אין דער ערד געלייגט, מען האט יעדן אין דער ערד געלייגט, איינמאל זיי גייען ארויס מיט די פעיפערס, ווערט דער עולם אינפלוענסד, יא ס'ליגט אין די נעמען, זעסט דאך, זעסט רבנים, זעסט רבנים. איך וויל דיך עפעס פרעגן, דער איינציגער מענטש וואס האט געקענט זיך שלאגן מיטן בעלזער רב, וואס ער איז געווען אין זיין געגנווארט, איז געווען אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל. די אלע אנדערע, עקסקיוז מי, די תחת לעקערס ארום און ארום, הע הע. זיי האבן אפילו נישט געוואוסט וואס בעלזער רב סטענדס פאר, זיי האבן נישט געטארט זיך אריינמישן, די רבי האט געזוכט חתימות האבן זיי געזאגט דו ביסט גענוג פאר דיר אליין, והא ראיה ויואל משה האט די רבי נישט גענומען קיין הסכמות, דו ביסט גענוג פאר דיר, אונז זאלן מיר גיין קעגן בעלזער רב? דער היינטיגער בעלזער רב איז דאך גארנישט קעגן דעם אלטן בעלזער רב, איז דאך גארנישט, סתם א גראבער אויסגעפאשעטער פאס, דעטס אלל הי איז, נאר ער האט געזיצט אויף א גוט בענקל און ער האט גערעיזט גוט געלט און ער האט אויסגעשטעלט בעלז אזוי איבער די גאנצע וועלט, איך דענק ווען מ'איז געקומען דער טובי' פעקעטע. זיין א טובי' פעטיקי, יא, טובי' פעקטערי, פעקעטע, איז אריין צום טאהשער רב און זאל אונטערשרייבן אויפן בעלזער רב. טאהשער רב האט געזאגט, קעגן בעלז אונטערשרייבן? אונזערע זיידעס זענען דאך געפארן אויף בעלז, איך גיי דאס נישט טון, בשום אופן האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, און געברענגט נאך רבנים און נאך מענטשן און נאך שקצים ביז ער האט געמוזט אונטערשרייבן, ס'דא וואס זאגן ער האט עס קיינמאל נישט אונטערגעשריבן אויך. נישט, אבער ס'איז נישט וויכטיג. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? נישט יעדער קען זיך קריגן מיט יעדן און נישט יעדער קען זיך שלאגן מיט יעדן. מען דארף זיין אין זיין געגנווארט. האט מען גענומען מענטשן און מען האט זיי אנגערייצט. מען האט יעדן אנגערייצט. יעדער האט געמיינט אז ער קען אונטערשרייבן קעגן רבי אהרעלע בעלזער. יעדער האט געמיינט אז מען קען זאגן אויף רבי אהרעלע און אהרן האט געמאכט דעם עגל. דער רבי האט עס געזאגט. ער איז געווען אין זיין געגנווארט. ער האט עס געמעגט זאגן. ווייל ער איז געווען אזוי ווי ער און אזוי גרויס ווי ער און אזא לוחם, ער איז בכלל נישט געווען קיין לוחם ר' אהרן, אבער בעלז איז געווען לוחם, איז בקיצור האט מען געכאפט יעדן ווער עס האט געוואלט אונטערשרייבן און צאמגערעדט, און דער עולם זעהט דאס היינט, דער עולם איז אינפלוענסד, עס קומט ארויס א קדושת אהרן, עס קומט ארויס אזאלכע ספרים ווי אויסגערעכנט בעלזער רב איז געווען, מען האט געמיינט ער איז אין הימל, ער איז געווען אויף די וועלט, ער האט געזאגט איך וויל נישט מאכן א מקווה נאר א בחור זאל גיין אמאל אמאל טאמער ער זעהט א קרי, ס'איז אין דעם ספר שטייט. געשטעלט, און ער האט געזאגט איך וויל נישט מאכן נאר פיר מענטשן מוזן שלאפן אין איין בעדרום, ווייל טאמער איינער פארט אמאל אוועק און טאמער אהער ס'זאל נישט בלייבן צוויי, איז געווען אויסגערעכנט ממש בכל מעשיו איז ער געווען אויסגערעכנט, איז למעשה האט מען דאס אלעס געמאכט פאר אש און פארעך, און די בחורים קוקן צו מיט וואסערע באלאוני מ'האט אונז איינגערעדט. און מ'האט געוואלט איינעמען די וועלט מיט שקר און שקרים, און עווענטשעלי, אמת מארץ תצמח, קומט דאך ארויס דער אמת, און אז ס'קומט ארויס דער אמת זעהט מען מ'האט אונז איינגעפאפט. האסט א שיטה מ'טאר נישט גיין צו די בחירות? זייער פיין. סאטמאר רב האלט ס'איז א ביהרג ואל יעבור, בעלזער רב און טשיבינער רב האבן געהאלטן, און וויזשניצער רב רבי חיים מאיר האט געהאלטן אז ס'איז א מורא'דיגע מצוה. דעטס איט. די רעסט אוו איט, דאונט דיפעים די פערסאן, דיפעים נישט יענעם, ווייל עווענטשעלי מ'זעהט וואס רבי חיים מאיר האט צוגעשטעלט א דור פון פויערישע אידן האט צוגעשטעלט אזאלעכע חסידישע פיינע אידן ס'איז ממש נישט צום גלייבן און ר' מוישל האט צוגעשטעלט און טשעבינער רב איך מיין איך דארף דאך ענק נישט זאגן ווער טשעבינער רב איז געווען טשעבינער רב שרייבט אז ער האט געענטפערט תשובות ער איז ער האט געענטפערט תשובות דארט ווען ער איז געווען אין אין רוסלאנד אין סיביר שרייבט אויף איין פלאץ עפעס אין עגונות א שווערע שאלה זאגט ער קוק נאך יעדן מראה מקום ווייל כ'האב שוין נישט געזען פיר יאר קיין ספר, שוין נישט געזען קיין ספר פיר יאר? זאלסטו נאכקוקן צו די מראה מקומות זענען ריכטיג. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ווייסט דאך טשיבינער רב איז געווען א קאנאן. טשיבינער רב האט אמאל געזאגט כ'האב געהאט צוויי זין זענען ביידע געווען לעבעדיגע ספר תורות כל רז לא אנס מינייהו דאס איז געווען זיינע צוויי קינדער האט עטס אויסגעלערנט דער טויג נישט און יענער טויג נישט דער גייט צו די בחירות און דער גייט אהער און דער גייט אהין, איז ער אפגעפרעגט דער גאנצער מענטש? ער איז נישט אפגעפרעגט, ער איז נישט אפגעפרעגט, און דאס איז געווען אונזער גרויסער פראבלעם וואס אונז האמיר געטון די גאנצע צייט, האמיר געמאסטן מענטשן לויטן פאראמעטער פון בחירות און פון דעם רעבינ'ס שיטה, און דעטס ראנג, יענער מעג האלטן אנדערש, יענער איז אויך א יומען ביאינג און די תורה איז געגעבן געווארן פאר אים גלייך ווי פאר יעדן.

שטארק מצער געווען חסידים, ער איז געקומען אויף יענע וועלט, האט מען אים געזאגט אזוי ווי ער האט מצער געווען דער בעל שם מוז ער גיין אין גיהנום, געקומען די תורה ס'האט אים ארום געוויקלט און ס'האט אים גענומען אין גן עדן, שטייסט? און דאס איז אויכעט זאכן וואס אדער גלייב איך עס אדער נישט, ווייל ווער איז דארט געווען צו פארציילן די מעשה, ווייסט דאך ווי די רבי זאגט, די רבי זאגט עס איז געווען די טשאדעלע באדעלע מעשה, דער רבי האט געזאגט ס'איז געווען צען רוצחים און צען די צען האבן אויסגעהארגעט דעם יענער יענעם בקיצור יעדער האט זיך אויסגעהארגעט איינער דעם אנדערן פרעגט דער רבי ווער האט פארציילט די מעשה און ס'איז אזוי זיי אלע מעשות איז וועגן דעם וויל איך מסביר זיין ישראל דו מוזט אנהייבן צו לעבן א ריעליסטיש לעבן. איז למעשה מען דארף אנהייבן צוריק צו ברענגען צום עולם אז יעדער רב און יעדער צדיק נישט די היינטיגע די חזירים די וואס האבן געטאטשט די טויגן. נישט. יעדער וואס האט געזאגט א מיינונג, דאס איז א מיינונג. שטעל דיר פאר, אונז האמער א שיטת הרשב"א, שיטת הריטב"א, שיטת בעל המאור. נו, די וואס האלטן פון בעל המאור זאלן זאגן אויפן רשב"א, איך ווייס נישט וואס טוט זיך מיט זיך. איט דאזענט ווארק לייק דיס. ס'איז תורה מן השמים. יעדער מענטש האט אן אחיזה אויף א פלאץ. און דעיס דארף מען צוריק אנהייבן. מען דארף נאר איין זאך, מען זאל נישט מאכן זיי העכער ווי זיי זענען. ביי וויזשניץ האט מען געגלייבט אז די רבי, די, ווען מען גייט אריין צום רעבן אין זיין פרייוועט צימער, דאס איז גן עדן התחתון און מען האט אויף דעם געבויעט, און נאכדעם אז דער גן עדן התחתון איז געשטארבן האט מען צו טון מיט די קינדער ווייסט מען זיך נישט קיין עצה צו געבן, ר' עמרם בלוי האט גענומען א גיורת, דער רבי האט נישט געוואלט, ס'האט זיך אפגעטון מיט די עדה החרדית, בית דין האט געטענה'ט מען טאר נישט, ער האט געזאגט ער וויל נישט אפלאזן דעם שידוך, בית דין האט געטענה'ט אז אן אדם גדול איז נישט שייך דער איסור פון אפצולאזן א שידוך, האט דער רבי דעמאלטס געזאגט מאכטס אים נישט אזוי גרויס אז ער איז אן אדם גדול און זייטס נישט ברוגז אויף דאונט בילד הים אפ טו היי. און די זעלבע זאג איך ענק אויכעט, בויטס נישט אויף דעם רעבן מער וויפיל ער איז, זעטס אז דער רבי זאל מאכן זיכער אז אלע תלמידים זאל מען אננעמען, מען זאל נישט ארויסווארפן קינדער און בחורים אין די גאס, און מיידלעך זיכער נישט, וואס דאס איז אזא זאך וואס וויזשניץ האט געטון זייער אסאך מאל ליידער. ארויסגעווארפן קינדער אין די גאס, מיידלעך און זענען אראפ נעבעך פון וועג, טאטעס פלאגן זיך נאך יעצט מיט דעם רשעות וואס עטס האט צוגעטון, ענד דעטס איט. ווען מען הייערט לאמיר זאגן א סי אי או, דאס מיינט א מענטש וואס זאל פירן ברוקלין יוניאן געז קאמפאני, הייערט מען נישט אז ער קען שס, דאס איז אדער יא אדער נישט, ס'איז נישט וויכטיג צו זיין פאך. די זעלבע דא אויך, דער רבי פליט נישט אין הימל, זיין טאטע איז אויך נישט געפלויגן אין הימל, זיין טאטע איז געווען א מורא'דיגער טוער, דאס איז יעדער מודה, ער האט אלע קינדער באזארגט אויפן שענסטן אופן, ער איז געווען א האסלער, ר' משה'ל האט אומגעברענגט וויזשניץ, ווי מער ער האט געקענט מאכן מען זאל נישט וואקסן האט ער געמאכט, און ער האט קיין עין הרע געבויעט, געב אים אסאך קרעדיט פאר דעם, געב אים נאר נישט קיין קרעדיט ווייל ער האט גענומען אזעלכע צוויי חזירים ווי לעזער מיט ישראל האגער און ער האט זיי געשטעלט צו זיין רעבעס, נו אויב זיי קענען זיין רעבעס קען דאך שוין יעדער זיין, שוין. יעצט עמיר גיין ווייטער. ווען כ'האב געלערנט אין וויזשניץ איז געווען א איד ער געהייסן רבי אשר יונה וויינבערגער ער האט אזוי געגלייבט אין דעם ר' משה'לען און ער האט אזוי געגלייבט אין דעם ר' מאטל'ן האט ער נישט געגלייבט ווייל מ'האט דאך אים נישט באצאלט פאר דעם בקיצור ער האט אונז ארום גע'חדש'ט אז ר' חיים מאיר איז אזוי גרויס ווי דער אייבישטער אליינס און ר' סרול'טשע געווען צוויי מאל אזוי גרויס ווייס איך וואס כ'זע זיין אייניקל שרייבט יעצט אויף מענדעלע'ס וואטסעפפס. הייסט אשר יונה וויינבערג? לאכט פון די גאנצע זאך. ביז די קינדער ווערן נישט געוואויר אז דו זאגסט א ליגנט איז גוט. איינמאל זיי כאפן דיך ביי א ליגנט, יו פינישט. פינישט פאר לייף. דאס מוזט עטס ענק אלע אויסלערנען. נאר דעם אמת מוז מען זאגן. גרויסקייט? גרויסקייט קען מען רעדן אויף טשעבינער רב אז ער איז געווען א גאון, בעלזער רב איז געווען אן איש קדוש. קען רעדן אויף אסאך צדיקים זייער גרויסקייט. אבער לאמיר נישט אנהייבן אויף יעדן CEO ס'פירט א קהילה אז ער איז גרויס. למשל בעלזער רב דער היינט. ג ער איז גרויס, ער האט מוסדות, ער האט קינדער טויזענטער אונטער זיך, אבער אין עניני קדושה און אנדערע זאכן א וואוילער מענטש, ער האט קיינמאל נישט געבאדערט קיין קינדער אין קיין מקווה, דאס אלעס, באט אדער דען דעט, ער האט געהאט אמאל א מענטש וואס האט געזינדיגט מיט אן אשת איש מיט א בעלזער ווייבל, ער האט אים נישט געוואלט ארויסווארפן ווייל ער האט געברענגט מיליאנען, זאלסט זאגן אז דאס הייסט גרויס? פארשטייסט? עניוועי די קוילינגראד האבן אים מסדר געווען. געווען. אבער גרויס? ניין, ער גרויס, און אין פאונד איז ער גרויס, אבער גארנישט מיט נישט, ער איז א קלוגער יונג, געזעסן אויף א גוט בענקל, און דאס געלט איז אריינגעקומען, און ער האט געטון צו די זאך. יעצט איז איינגעפאלן א סוכה אין מאנסי, מען האט געדארפט דארט מאכן עפעס א סעודה, און מען האט אריינגעטראגן אלע אין שפיטאל, אבער ברוך השם קיינער נישט ערנסט געשעדיגט געווארן. איך האלט אין איין מעורר זיין פארן עולם, יעדער מאכט דא איליגעל סוכות, מען בויעט ארויס, מען בויעט אריין, מען בויעט און הייזער, מען בויעט אהער, מען בויעט אהין, דאס אלץ, איליגעל, ס'האט נישט קיין פערמיט, אן ענדזשיניר האט עס נישט אוקעיד, און מ'בויעט צו טעראסעס אין די לופט מיט אלעם, און קודם איז עס א סכנה פארן מענטש אליינס, און נאם איז עס א סכנה פאר אנדערע מענטשן אויכעט, פאר דעם מענטשנ'ס קינדער, איך בעט אייביג דעם עולם, איך זע אסאך מאל פארטשעס זענען ארויסגעלייגט, מ'זאל קענען זיין דערויף סוכות, איך בין נישט קיין לייסענסד ענדזשיניר, אבער איך האב געלערנט בעיסיק ענדזשינירינג, איך זאל קענען פארשטיין א פלאן, ווען נישט קען איך דען נישט בויען קיין מקווה'ס, כ'קען דען יא בויען, אזוי ווי די אנדערע וואס זיי בויען חיים קלמן קליין. און צו די אנדערע גרויסע תלמידי חכמים וואס זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך מיט זיך און ס'קראכן די מקוואות, יעצט האב איך א מקווה אין טאראנטא וואס מען האט עס געבויט אן ריבארס אפילו, אן פלעסטיק ריבארס, מען האט עס געבויט סתם מיט מעש, ריבאר מעש, האב איך געזאגט איך ריר עס נישט אן, זאגט מיר יעדער סקיוז ס'איז איילט זיך צו מאך מאך מאך מאך, זאג איך רבי איד איך האב צייט. קיצור, מ'האט גערופן אן ענדזשעניר און ער האט געזאגט מ'קען טאקע נישט בויען אויף דעם גארנישט, מ'קען נישט צולייגן א שינעס, א טראפ, א גארנישט, ס'וועט צוקראכן די גאנצע זאך. יעדער איז געווארן א תלמיד חכם אויף יענעמ'ס געלט, מ'רעדט דא פון מענטשן לייגן אריין הונדערטער טויזנטער דאלער און מ'האפט ס'וועט אויסהאלטן צוואנציג פינף און צוואנציג יאר, ס'קראכט גראד רייט עוועי, אוי וואס איז געשען? ס'איז געבויט ווי א בהמה, אוואדע איז עס געשען. עניוועי, דאס איז נאר א שטיק לימוד, מען זאל וויסן אז מען שפילט זיך ארום מיט דעם וואס מען מאכט די אלע איליגעל פארטשעס, ווייל דו קענסט נישט די סטרענגט און דו ווייסט נישט וויפיל ס'דארף אויסהאלטן. כ'געדענק איך בין אמאל געווען, כ'האב געוואלט מאכן א מקווה, כ'האב געזאגט דעם ענדזשעניר וויפיל מען דארף האבן, די ווענט, די דיקיקייט, אלעס, שוין, און ער וויל זיך שוין נעמען מאלן, זאג איך אים אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, די מקווה גייט זיין אנגעפילט יעדן טאג מיט. פינף הונדערט און זעכציק גאלן וואסער, דאס איז די בור פון מי גשמים, און נאכדעם איז דא צוויי בור על גבי בור ביי יעדן איינעם, ס'איז בערך פינף הונדערט און זעכציק פאר צוויי בורות, און נאכדעם האב איך א בור זריעה אויכעט, איז רעדסטו פון נאך בערך פינף הונדערט זעכציק פינף הונדערט און זיבעציק גאלן, יעדע גאלן וועגט אכט פונט. און נאכדעם גייסטו אריינלייגן אין די מקווה בערך א צוויי טויזנט גאלן, יעדע גאלן איז אכט פונט. זאגט דער ענדזשעניר, אוי, דעמאלטס טוישט זיך די גאנצע פיקטשער. זאג איך, איך ווייס, וועגן דעם האב איך דיר געזאגט, וועיט, לעט מי טעל יו עקזעקטלי, ער האט געמיינט אז עס וועט זיין ליידיג, ער האט נישט געכאפט מען לייגט ס'איז אנגעפילט מיט וואסער די האול טיים, סאו ברוך השם ס'קיינעם גארנישט געשען אין מאנסי, אבער דעטס נאט א וועי אוו דואינג איט. מענטשן זענען נישט משוגע צו גיין אין סקולס אוו ענדזשינירינג און וכדומה, איך בין יעצט געווען דא וויזיטן א סקול פאר אן ארקיטעקט, סתם ווייל איך האב געוואלט, זיי מאכן מקווה'ס אויכעט, האב איך געוואלט מיט זיי רעדן, זען וואס זיי מאכן, וויאזוי, דאס זאלט עטס וויסן, מענטשן געבן נישט אויס הונדערטער טויזענטער דאלער פאר עדיוקעישן ווען מען קען עס מאכן אן אן עדיוקעישן, פון לערנען מסכת ברכות און פון לערנען חומש רשי. שוין, יעצט וויל איך ארויף לייגן אברהם יצחק אברהם, איך וויל עטס זאלטס הערן וואס ער פארקויפט.
ווי אר טרייען טו פיינד

דיס איז אלל דעי קנאו. אין ארדער טו פרעזערוו דעיר יוניק איידענטיטי און לייק טרעדישאנס דעי בעליוו דעט דעי שוד רימעין אייסאלעיטעד פראם די רעסט אוו די ווארלד, סאו ווען איי גראו אפ איי וואזנט אלאוד טו מינגעל וויט עניוואן.
סאו איטס א טייט ניט קאמיוניטי דעט איז דעיר פאר יו עז לאנג עז יו פיט דעיר פראפייל אוו האו יו לוק און האו יו ביהעיוו, עז סון עז יו דיוויעיט פראם דעט פעט דעי בלאק יו אוט. טינק אבאוט איט, איף יו אר פאור און יור פארט אוו די חסידיק קאמיוניטי, דעיל טעיק

ענד דען הי קעפט פרעשורינג מי סאו עווענטשלי איי וואס לייק אקעי אייל דזאסט שאו אפ סאו איי שאו אפ דער לייק איים אין מיי דזשינס און טישערט און דער אלל לייק אין דער בלעק העטס און קאוטס און לייק עוועריוואן איז לייק לוקינג עט מי לייק אוי וואו לייק דעי סטארטעד אסקינג מי וואט איי דא לייק דעי ווער אלל לייק אוי דו יו סמאוק דו יו דרייוו דו יו דו דראגס אלל דעט סטאף סאו איי עקספלעינד דעט נאו איים עקטשעלי אין סקול און איים סטאדיאינג אלל דיס סטאדיס און סאו וואן אוו מיי פרענדס היז עקטשעלי רילי סמארט הי עסקד מי לייק יו מענטשענד מעט לייק וואט דו יו סטאדי אין מעט סאו איי וואס עקטשעלי סטאדיאינג עי פי קאלקולוס איי אבוויעסלי לייק קודנט טעל הים איים דואינג קאלקולוס ביקאז הי וואלד העוו נאו קלו וואט איים דואינג סאו איי דזאסט טאלד הים לייק איים לערנינג עדווענסד מעט.

ווי דידנט העוו עני אינטערנעט, נאו מאוויס, נאו טי ווי, איי דידנט קנאו עניטינג אבאוט פאפ קולטשור, איי דידנט קנאו הו לעידי גאגא איז, איי דידנט קנאו עניטינג אבאוט לייק איווען לייק מאצארט אר שעיקספעיר לייק עני אוו דעט, איי דידנט ריעלי קנאו עניטינג מאטש אבאוט לייק די סיוויל רייטס מאוומענט אר יו עס היסטארי אר גלאבעל היסטארי עקסעפט פאר דזשואיש היסטארי. הערד אוו די ביטלס? נעווער, נעווער הערד אוו די ביטלס. ווען איי וואס סעווען ער מיי פערענטס סעפערעיטעד און מיי פאדער סטארטעד גאוינג טו קאלעדזש וויטש איז אלסא סאמטינג דעטס נאט אלאוד אין די קאמיוניטי. אפטערווארד הי אינטראדוסד מי טו סייענס און אדער קולטורס און איי וואס אימידיעטלי פעסינעיטעד ביקאז לייק איי סעד לייק דעט וואס די אנלי טיים איי וואס עיבל טו לערן אלל די סטאף און דעט קיינד אוו מעיד מי לייק טינק אוטסייד די באקס, איי רילייזד דעט דערס דיס האול ווארלד אוט דער, איווען דאו לייק איי ליוו אין ניו יארק סיטי, נאט סאם טערד ווארלד קאנטרי, איים אין ניו יארק סיטי סאראונדעד ביי אלל דיס אפארטוניטיס. און עט סאם פוינט איי רילייזד דעט יו נאו לייק איי רילי לייק איים פעסינעיטעד ביי סייענס און מעט און דעטס וואט איי וואנט טו פורסו, באט איי ניו דעט איטס א אנריעליסטיק דריעם, די אנלי וועי איי קען סטאדי דעט וואלד בי ביי עטענדינג א סקול אוטסייד אוו די קאמיוניטי, און נאו וואן דאז דעט, ביקאז די די קאמיוניטי סקול איז נאט דזשאסט א סקול, באט איטס איטס קיינד אוו לייק אינטעגרעל טו די קאמיוניטי, איטס א פעבריק אוו די קאמיוניטי, עוועריוואן גאוס טו קאמיוניטי סקול, סאו. איף יו ליוו יור בעסיקלי לייק מינס לייק סאשעל סואסייד יו לוז אלל יור פרענדס ענד דען וואן דעי אין לייק ספרינג אף טווענטי טערטין איי ווענט אפ טו מיי מאדער ענד סטעפ פאדער ענד איי טאלד דעם דעט איים דראפינג אוט אף ישיבה ענד אנעסטלי איווען נאו ווען איי טינק בעק איים לייק שאקד דעט איי דיד איט איי סטיל דאנט נאו האו איי פאונד די קארעדזש טו דו איט באט סאם האו איי פאונד איט ענד איי טאלד דעם דעט איים דראפינג אוט סאו דעי האופ דעט וואן דעי איי גאו בעק ענד רילייז די טרוט ענד גאו בעק טו ישיבה עז מאטש עז איי יו נאו איטס סעד דעט לייק דעי אר רילי אנהעפי וויט מי איי קענט דזשאסט ליוו מיי לייף פאר אדערס
סאו פאר מיר איט וואס א לאנג טרענזישען, איי דאנט פיל לייק איי מעיד א ברעיק, איי וואס סלאולי פיגורינג מייסעלף אוט אז איי דיסטענסד מייסעלף פראם די קאמיוניטי, דער ווער א לאט אוו אבסטעקעלס, איי וואס פארטין יערס אולד ווען איי לעפט, ענד איי דידנט גאו טו סקול אנטיל איי גאט טו קאלעדזש, דען דער וואס נאט נאוינג האו טו דרעס, האו דו נארמאל פיפעל דרעס, קאוז איי עם יוזד טו דרעסינג א סערטען רעלידזשעס וועי, האו טו ביהעיוו אין די סיטי.

איי העד נאו איידיע וואט דעט וואס אר רעוואלושען אר טינגס דעט איי וואזענט אלאוד טו נאו אבאוט. סאו איי קעים האום וואן דעי ענד מיי איי פאד וואס גאן איי קודענט פיינד איט עניווער. איי ווענט אינטו סקול דעט דעי ענד איי וואס קאלד ביי מיי פרינסיפעל ענד דעי טאלד מי דעט איי העד טו אפשענס איי קוד אידער פוט א פילטער אן די אינטערנעט אויף מיי איי פאד ענד קיפ איט ענד דעל לעט מי סטעי אר איי איי וואנט בי עבל טו קאם בעק ענד איי ווענט בעק האום טו טינק אבאוט איט ענד דען איי דזשאסט נעווער ריטורנד. איט וואס געטינג ריעלי דיפיקולט פאר מי טו קיפ ליווינג עט האום ווייל קיפינג אפ מיי לייף סטייל, איי וואנטעד טו וועיר דזשינס אין די האוז, איי וואנטעד טו דרעס א סערטען וועי, באט מיי מאדער עסקד מי פאלייטלי נאט טו ביקאוז אוו די אינפלוענס איט וואלד האוו אן מיי סיבלינגס, סאו איי דיסיידעד טו מאוו אוט ענד איי מאווד אין טו אן אפארטמענט וויט מיי בויפרענד, זיי ריעלי דידענט וואנט מי טו ליוו ביקאוז זיי ניו דעט וואנס איי וואלד ליוו זיי וואלד לוז די אביליטי טו קיינד אוו אינפלוענס מי טו קאם בעק טו די קאמיוניטי. איז דעט וואס סטיל דער האופ?

א לאט גראואינג אפ טו נאט געט אלאנג וויט פיפל פון דיפרענט קולטשורס ענד רעיס ענד דיפרענט רעיס דען מי באט ווען איי קעים טו סקול ענד איי מעט דיס פיפל איי רילייזד דעט עוועריוואן איז דזשאסט די סעים ענד יא איט טוק א ווייל טו ריאינפארס איט באט איט וואס רילי עקסייטינג. די פירסט טיים איי ווענט טו ביי א פעיר אוו דזשינס איי דידנט קנאו האו טו ריעד אר אנדערסטענד דער סייזעס איי דידנט קנאו דער ווער סאו מעני דיפרענט שעידס ענד קאלערס ענד איי דידנט קנאו וויטש וואן טו טשוז

און איי דזשאסט דאנט פיל לייק איי בעלאנג דעיר ענימאר.
נאו נאו איים ריעלי העפי, איי מעיד לייק היי סקול איי מעיד א לאט אוו ניו פרענדס, און קאלעדזש איי מעיד א לאט אוו פרענדס, סאו איטס ריעלי עקסייטינג, און געטינג טו מיעט פיפל פראם אלל דיס דיפרענט בעקראונדס און קולטשורס איז עקשעלי וואן אוו די מאסט עקסייטינג עספעקטס אוו מיי ניו לייף.
לייק אין די קאמיוניטי יור סטאק אין דיס פאזישאן ווער יו העוו טו טעיק קעיר אוו ניין טו טוועלוו קידס און טעיק קעיר אוו יור האזבענד און די האזבענד דאז די ווארק, אבער העיר איי קען קריעיט מיי אן קעריער פאט, איי קען לערן עניטינג דעט איי וואנט, און איי קען מעיק מיי אן דיסיזשענס.

קעסטנבוימלעך מיט אנדערע און אזאלכע שלעזינגערס, זיי האבן געשטופט דעם רבי'ן מיט געלט אבער ס'איז אלץ געווען געגנב'עט געלט, קוק אהער, דער וואס האט אויפגעבויט דושינסקי, די גרויסע בילדינגס מיט די אלע זאכן, זיין פיינענציר איז געגאנגען זיצן, קינדער האבן נישט געקענט אפילו זאגן קדיש נאך אים. אונז האמיר מורא'דיגע געלונגענע מענטשן וואס זיי מאניפולירן דעם עולם און אונז דארף מיר ארבעטן פאר זיי, זיי אויסצוהאלטן און זיי דארפן נישט טון גארנישט, און נאכדעם קומט אן א שוואנץ א משוגענער, ער געלאפן אמאל צו זיין דאס אין די סיטי, און אונז האמיר געמאכט זיכער אז ער האט פארלוירן, ווייל ער איז א שוואנץ א ליגנער, ער האט געזאגט ער וועט נישט גיין צו די געי, און ער איז יא געגאנגען זיך טרעפן מיט זיי, ער הייסט אברהם יצחק אברהם, זיצט ער אויסגעשטרעקט ווי א נבילה דארטן אויפן הסב בעט, און ער זאגט, ווי וואנט דעם טו נאו ווערי ליטל, פארשטייסט? קודם כל קען איך דאך דיין איידעמער מיט דיין זון, זיי האבן געוואוסט גאנץ א ליטל, סאך, נישט א ליטל, זיין זון האט מען אפילו נישט געלאזט ער זאל מאכן די אויפרוף אין סאטמארע בית מדרש. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און ער וועט אונז איינטיילן וויאזוי אונז זאלמיר מחנך זיין אונזערע קינדער. איטס גאנא סטאפ. ווייל איך האב שוין מודיע געווען אויף אלע בלאגס אויף אלע אינטערנעטס, ווי דאונט וואנט אייסעלעישן. אונז פיל מיר אז אונזער קאמיוניטי דיזערווס אז אונז זאלמיר זיין א פארט אוו אמעריקען סיטיזענשיפ אוו ווארלד ווייד סיטיזענשיפ וויטשעווער קאנטרי איט איז. און אונז וויל מיר מזאל לערנען מיט זיי ענגליש און מזאל לערנען מיט זיי די דעוועלאפמענט אוו די באדי. דא האב איך מיך אפגעטיילט מיט דעם מאסטערד. ער האט געזאגט נאר ענגליש און א גאנצן טאג ענגליש. העי, ווי דאונט ניד דעט. אין א האלב יאר האט יעדער א GED. באט וואט דו ריעלי ניד איז די דעוועלאפמענט אוו די באדי. די סעקשועל דעוועלאפמענט. עווריטינג העז טו בי לערנד. עניוועי. סאו איך וויל זאגן פאר דעם אברהם יצחק אברהם. קיינער האט דיך נישט געפרעגט. ביסט נישט קיין ספאוקסמאן. דו טוסט אונז נישט רעפרעזענטירן. דו טוסט רעפרעזענטירן סאקמער קאקמער ווייל מ'צאלט דיר אפאר טאלער אדער וואטעווער יו העוו פאליטיקל אינטערעסן. און אונז האמיר מיט דעם גארנישט, אונז וויל מיר א נארמאלע קאמיוניטי, אונז זעמיר נישט ווילימסבורגער בירגער איינוואוינער, ווייל סאקמער רב האט דא געוואוינט, צו ווייל פאפא רב האט דא געוואוינט, די אלע האבן געקענט אדער יא דא וואוינען אדער נישט, מיין טאטנ'ס שיף האט געלאנדעט אין ווילימסבורג, און דעם סאטמאר רבינ'ס שיף האט אויך געלאנדעט אין ווילימסבורג, דעטס אלל, באט אונז האמיר גארנישט קיין שייכות, ס'איז געווען א גוטער בית חינוך האט מען אריין געגעבן די קינדער, באט ענקערע באלאוניס ווילן מיר נישט מיטהאלטן, ווי דאונט גאו אלאנג וויט אלל יור באלאוניס, ווייל עטס ווילטס קענען קאנטראלן דעם עולם. יעצט איז דא נאך א זאך, די שמירה מיט די שומרים שלאגן זיך ארום, איז געווען הכנסת ספר תורה, איז יעדער איז דא מ'האט איינגעזעצט, שמירה האט יא גוט געטוהן און דער האט נישט גוט געטוהן און דער, איי וואנט טעל יו סאמטינג, דיס איז א קאנטרי וויטש איז קאנסידערט א קאנטרי אוו לאו, און גייטס אלע אין דר'ערד, ס'האט ענק קיינער נישט גערופן דא, פארטס ענק צוריק אין די אזיאטישע לענדער דארט פון ווי עטס קומטס, און דארטן האט ענק געקענט איבערגעבן משה אריה פריינד. און דער ראש הקהל אין סאקמער קאקמער קענט אונטערקויפן דעם ראש הקהל דעם דעם גוי דעם פרץ די דיס דאזענט ווארק היער ענימאר אונז זעמער נישט אינטערעסירט ס'זאל ארבעטן מען האט אויך נאר געטון טובות פאר וועם מען האט געוואלט וועם מען האט נישט געוואלט האט מען אין דער ערד געלייגט מען האט אויסגענוצט די באהערדע ווען דער דער סאטמאר רב'ס פאטער איז אריבער געפארן די ברידזש פון אקנע סלאטפינע פון סיגעט מארמאראש אויף אקנע סלאטפינע מען האט געקויפט דעם באאמטער און ער איז געווען אין זיין וואגן א גאנצע נאכט איז ער געווען אויף די ברידזש און ער האט באקומען א לונגען אנטצינדונג און ער איז געשטארבן איבערגעלאזט אכצן קינדער צו וויפיל האט ער געהאט סאטמאר רב'ס פאטער דער דער ברך משה'ס פאטער אונז האמיר נישט געוואלט ענקערע קאראפשן האט עטס געהאט מער געלט היינט געלט

און די פאליס האבן נישט געלאזט. האסט נישט געהאט א פערמיט, דו האסט געהאט אלע רעכטן דיך אפצושטעלן, איי ביז יעצט האט מען מעלים עין געווען, און וואס טאקע טו דעם בעד? מען האט עס נישט געטארט צולאזן קיינמאל. שוין, יעצט וויל איך רעדן פון נאך א וויכטיגע זאך, יעדער ווייסט אז צו פארלירן א קינד איז די ארגסטע זאך וואס איז דא, פארוואס? פארלירט א טאטע, מען פארלירט א מאמע, איטס, ס'איז א גרויסע ווייטאג, באט ס'איז נישט אזוי געפערליך, קודם מען טרייסט זיך מיטן ווייב, וינחם אחרי אמו. מען האט א ווייב, מען האט אייגענע קינדער, מען בויעט א שטוב, עס איז א מחיה, ברוך השם, און חוץ פון דעם קיינער לעבט דאך נישט אייביג, איז במילא וויפיל מען האט געקענט נהנה זיין פון די עלטערן און זיי צוצוהעלפן וכדומה, און זיי ברענגען אביסל נחת, פרייד און דזשוי, האט מען געטרייט צו טון. געשטארבן? די וועלט זאגט וואס די ערד דעקט צו, דאס ווערט פארגעסן. א קינד אז מען באגראבט קען מען קיינמאל נישט.

עס איז זייער א מורא'דיגע פייט, די ווייטאג איז אזוי גרויס אז אונז קען מען דאס אפילו נישט מסביר זיין. יעצט וויל איך רעדן אביסל, ס'איז דא דא אויפן טעלעוויזשן איז דא א מעשה אין ארץ ישראל, דא האט יעצט א מיידל וואס איז געווען א יונג מיידל און דער טאטע האט מיט איר געוואוינט רחמנא לצלן, און זי האט מורא געהאט אויסצוזאגן ווייל דאס איז דאך די סדר, די קינדערלעך מיינען דאך נעבעך אז זיי האבן עפעס געטון ראנג, וויי איז הי פיקינג אן מי? איי מאסט האוו דאן סאמטינג ראונג. און ברוך השם אונז לייגן מיר אריין כוחות אויסצולערנען די קינדער איטס נאט יור פאולט. און למעשה האט מען זי אריינגעגעבן אין א האום, און מען האט גענומען דריי גרויסע פעסטע מענטשן זאלן איר שלאגן, זאלן איר אריינלייגן אין בעט, זאל נישט זיצן אויף די פלאר און וויינען. זי איז היינט צוואנציג יאר עלטער און זי שרייט אז אין די אלע האומס ווי מען שטעלט אריין די קינדער וואס האבן פראבלעמס טוט זיך אפ די זעלבע זאך. ס'איז סעים גארבידזש. און די כנסת דארף שטעלן א גאנצע ועד חוקר צו זיין אלעס וואס גייט דארט פאר, עטס ווייסט אין אמעריקע איז געווען א פלאץ וואס איז געהייסן רייקערס איילענד דארט האט מען געקענט טוהן כל דבר אסור אלעס איז געגאנגען עבאוו די לאו, שפעטער האבן די צייטונגען אנגעהויבן זיך דארט אריינצוכאפן און עס איז געווארן ארדענונג דארט, מיין יעצט איז שוין אינגאנצן צוגעשפארט יעדע ישיבה יעדע תלמוד תורה מוז האבן א מענטש. א סייקאלעדזשיסט וואס א יונגעלע און א מיידעלע זאלן קענען צוגיין, מיין טאטע שטופט אין מיר און איך ארבעט אויף דעם, און אזוי ווי כ'האב אייך שוין דורכגעפירט אז מ'זאל מוזן לערנען די אלע זאכן, ליבע מיט די אלע זאכן, און די דעוועלאפמענט אוו די באדי איז נאכנישט דורך אין די גאנצע וועלט אבער ס'איז שוין דורך אין זעכציג זיבעציג פראצענט לענדער, דאס וואס סאטמאר דארף יעצט אונטערשרייבן אז מ'וועט נישט לערנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען דאס איז אויך ווייל זיי זענען עזות פנימ'ער, האב איך זיי געזאגט איך וועל אנרייצן די גאווערמענט אויף ענק עטץ זעהן ווי עטץ אנקומען, דאס א חלק איז מיין ארבעט אבער איך האב נישט דאס געוואלט, דאס האט מוסר געטוהן, מאסטער, איך האב געוואלט מען זאל לערנען ווי א יונגל דעוועלעפט זיך זיין באדי און ווי א מיידעלע דעוועלעפט זיך איר באדי, איז למעשה איך ארבעט יעצט דא אויכעט, איך האב געהאט דא פיר מיטינגען די וואך, פיר מיטינגען, איך האב זיי געזאגט דא איז דא עפעס א סקול אין בית וגן וואס איך דאווען דארט שבת די ברסלב'ער דינגען עס דארט אפ, איך האב דארט געזאגט א דרשה פאר פורים, איז געקומען א דאקטער א סייקייעטריסט, קאלעדזש א סייקייטריסט, איך האב געזאגט מען זאל אויפהערן צו שיקן שלח מנות זאל מענטשן שיקען, האבן זיי געזאגט דו ווילסט א טרעדישען פון צוויי טויזענט יאר מבטל זיין? האט זיך אויפגעשטעלט גארט דער דאקטער האט געזאגט הוא צודק, צו מאלעסטן א אידישע טאכטער, א חסידישע, א בן תורה'דיגע טאכטער, דויערט עקזעקטלי צען צוועלף סעקונדעס, פרעגט איינער און וואס איז מיט א פרייער, זאג איך פרייע גייט מיט הויזן, קענסטו נישט אראפ שלעפן אזוי שנעל די הויזן. ביי אונז געסטו א רוק אוועק דאס קליידל און די אונטערהויזן און ביסט אינעווענדיג. נא נא נא נא נא דאס ס'וועט זיך טוישן. איך זאג נאר איין זאך, רבונו של עולם טויש עס גענוג שנעל ווייל איך האב שוין נישט אזויפיל יארן צו לעבן. טויש עס אז איך זאל נאך קענען פאר איך גיי אוועק פון די וועלט זאל איך זאגן, זעסט? דאס איז דער חרם וואס די שקצים האבן געלייגט אויף מיר.

שאבא שלו עשה בה מעשים מגונים בגלל שהוא בוכה. יעצט, צו פארלירן א קינד, דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא. יעצט, פארלירן א קינד איז אדער ער שטארבט, אדער חלילה ער שמד'ט זיך, אדער גייט אוועק, אבער נאכדעם איז דא פארלירן א קינד וואס ער איז דא ביי דיר, און ער איז נעבעך דיספאנקשענעל ווייל מ'האט אים מאלעסטעד, דאס איז מורא'דיג א ביטערע טראגעדיע. זיי פארלירן זייער הויז, זייער שטוב, ממילא פארלירן זיי זייער סאסייעטי, און אז זיי פארלירן זייער סאסייעטי, דאס איז די ארגסטע זאך וואס א מענטש קען האבן, אז ער האט פארלוירן סאסייעטי. די גמרא זאגט, חוני המעגל איז געקומען אין בית מדרש, ער האט געשלאפן זיבעציג יאהר, און אז ער איז אריינגעקומען האט ער געהערט מ'האט נאכגעזאגט דרשות תורה,

דאס ווייסט נישט נאר איינער וואס ס'פארלירט חברותא. למשל, מען האט מיך ארויסגעווארפן פון גאנץ ווילימסבורג, פון די שולן, פון אלעם. עטס ווייסט נישט וואס דאס הייסט צו פארלירן חברותא. די איינציגע זאך איז אז געלויבט דער הייליגער באשעפער מ'האט מיך ארויסגעווארפן פאר א גוטע זאך. און זיי האבן זיך אנגעהויבן אנצוקלעבן, אלע מענטשן וואס זיי האבן דעם פראבלעם אז מען האט זיי מאלעסטעט האבן זיך אנגעהויבן נאכצוקלעבן צו מיר. נישט אומזינסט האב איך צענליגע און צענליגע טויזענטער מענטשן וואס הערן מיך אויס, מ'האט עס יעצט ארויפגעלייגט אויף א, נאך אויף עפעס א פראגרעם דא אין ארץ ישראל, מ'זאל עס נישט קענען אפשטעלן, און ס'קומען גראד אריין, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט פינף זעקס הונדערט מענטשן, סאו ווען נישט איז או חברותא או מיתותא. יעצט וויל איך ענק זאגן, דאס אלעס איז אבער נאכנישט די גרעסטע פראבלעם, די גרעסטע פראבלעם פון דעם אלעם איז אז אונז פארלירן מיר אונזערע קינדער צו עבודה זרה. זיי גייען זיך לעצטנס שמד'ן, און אונז האמיר געוואוסט אז די גוים לויפן אוועק פון רעלידזשען, זיי גייען זיך שמד'ן. כ'האב ארויפגעלייגט די וואך, איך לייג עס יעצט ארויף יעדער זאל עס קענען הערן, ווי א היימיש מיידל, וואס איר טאטע העפענס טו בי, איך הער זאגן אז ער איז עפעס אין מאנסי איז ער עפעס א גאנצער מנהל אויף מיידלעך, און זי הייסט ליבי דויטש, שטייט דא אזוי סערטיפיקעט אוו בעפטיזם, דיס איז טו סערטיפיי דעט ליבי דויטש וואס בעפטייזט עט הילסאנג ניו יארק סיטי, July the sixth, twenty seventeen, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, די קינדער זיי זוכן עפעס ערנסטקייט, זיי זוכן רעלידזשען, זיי זוכן עפעס אז ס'זאל מאכן סענס פאר זייער לעבן, זיי זענען יונגע קינדערלעך, זיי ווייסן זיי האבן אסאך דורכצוגיין, און זיי זעען אז אין אידישן רעלידזשען אנפארטשענעטלי די רבנים זענען קרוקס מיט פארברעכערס מיט גנבים מיט גזלנים, און זיי טוען אפ כל דבר אסור, און זיי טשעפענען מיט קינדער מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, איז במילא ווייסן זיי שוין נישט וואס צו טון. קלערן זיי אפשר לאמיר אויסטרייען דעם גלח, אפשר איז די קירך עפעס, און דאס איז א ווערי ווערי ביג שעים, מען דארף אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער נאך אמונה שלימה, מען דארף אנהייבן לערנען אמונה אין די תורה, מען דארף אנהייבן צו לערנען מער יסודות'דיג, נישט אז די ציונים האבן געהארגעט משיח'ן און מיט דעם האט מען אים ארויסגעשטופט, פאר דעם קינד איז דאס נישט וויכטיג, ער וויל נישט וויסן ווער עס האט געהארגעט משיח'ן. ער וויל אפילו נישט וויסן ווער עס האט געהארגעט להבדיל יאשקע פאנדרא, ער וויל וויסן וואס וויל דער אייבישטער פון מיר אין מיין לעבן, ענד עז לאנג עז יו קענט רילעיט טו דעט, דעמאלטס האבן מיר אונז פראבלעמס, איז אונזערע מחנכים גארנישט ווערט. שוין, יעצט איז דאך דאס נאכנישט אלעס, וועל איך ענק זאגן. וואס איז געווען דעם זומער? כ'וויל עטס זאלט אויסהערן, ס'איז א דעעשער אייניקל, כ'הער ס'איז ר' משה יוסף'ס אן אייניקל אויכעט, כ'וויל עטס זאלט אויסהערן וואס דא גייט פאר. זי איז געגאנגען צום גלח זיך שמד'ן. זי האט אן ענגלישן נאמען אויכעט, אבער זי האט גענוצט דעם אידישן נאמען, הערט איר? הוי עז אס אס. דאס איז אין א קירכע ווי מען גייט זיך טובל'ען אין א מקווה פאר בעפטיזם.
מינדל שעווי פאנעט.

יעצט איר גוישע נאמען איז היידן פאנעט, זי האט אבער דווקא זיך געוואלט ארויסזאגן דעם אידישן נאמען. יעצט ס'שטייט דא אויף איר אפליקעישן ווען זי איז זיך געגאנגען שמד'ן שטייט ווענט טו וועלכע סקול, סאטמאר היי סקול פראם ברוקלין ניו יארק, רבותי לוק וואטס העפענינג, אונז האלט מיר שוין דא עניוועי. יעצט איר טאטע האט א בית מדרש וואס הייסט קהל עדת יוסף אילאנדא. נרו אילאנדער רב. שיין בית מדרש אין פלעטבוש א נחת צו קוקן דערויף, און דאס איז וואס זיין טאכטער האט אים נעבעך אפגעטון. פארוואס האט זי עס געטון? שי דידענט דו איט אוט אוו לאוו, שי דיד איט ווייל עפעס קוועטשט איר. די תגובות שרייבן דא אריין אז זיי קענען איר טאטן, ער איז א צעווילדעוועטער משוגענער, ס'איז דא איינער וואס ס'שרייבט, ער פלעגט דאווענען אין יענע שול, א שול אין די געגנט, געגאנגען דארט דאווענען, און דער סוף איז געווען אז ער פלעגט אויף אים אייביג שרייען, ווייסט דאך ס'דאך א מצוה, האק אריין אין יענעם, פליקער אים אריין, און וואס איז געווען דער סוף? שרייבט ער אז ער לייגט נישט קיין תפילין אפילו איינמאל א חודש, אפשר אמאל איינמאל א חודש לייגט ער נאך יא אמאל תפילין, שרייבט ער אלעס איז שולדיג דער אילאנדער רב, פאנעט, ס'איז א שרעק און א גרויל וואס ס'גייט פאר. רבותי, דעטס די לעסט טינג וואס אונז האמיר געטראכט אז אונז זאל מיר פארלירן אונזערע קינדער צו צו קעטאליסיזם. די קעטליקס האבן פארלוירן דרייסיג פראצענט פון זייער טשורטש. ווייל מ'האט געזעהן אז אלע גלחים זענען חזירים. סאו וואט אר ווי דואינג נאו? וויר גאוינג בעק טו דעט? וויר גאוינג טו לוק פאר וואט דעי ווענט אוט אוו? ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר.

די חברה זענען געווען צעדרייט אויף טויזענטס, ס'איז געווען עפעס איינער איז געווען סטאק מיט אפאר טויזענט קליינע הלכות תשובה פונעם רמב"ם דארטן נאך א וואר פייג, האט מען דאס געטיילט פאר די קינדער, די מלמדים זענען געווען פיסטע שטריקעס בוקעס פון די גאס, א איד וואס האט נישט געהאט קיין דזשאב קיין פרנסה האט מען אים געשיקט צו זיין מלמד. אחוץ ס'איז געווען גוטע מלמדים אויך ס'איז געווען איך זאג נישט ס'איז געווען מלמדים זענען געווען גרויסע תלמידי חכמים אונזער גרויסער הייליגער סאטמאר רב פלעגט פרעגן אסאך מאל פשט פון די מלמדים אז ס'איז געווען בלאט לערנערס ס'געווען מענטשן וואס האבן געהאט גרויסע אונגערישע רבנים אינדערהיים וואס זענען געווען זייערע רעבעס און ס'איז געווען א נחת א נחת צו זען וויאזוי זיי לערנען פשט. ס'איז געווען יארמעט רב'ס תלמידים, אנדערע תלמידים, ווייס איך וואס. נישט דא היינט גארנישט און מען לערנט נישט מיט די קינדער און פארטיג. און דאס איז א מורא'דיגע פארברעך. איז דאס מיידל, זי האט געמיינט דארט וועט איר זיין בעסער. איך האב שוין גערעדט מיט צענדליגע מיידלעך וואס זענען אוועק אויף פוטסטעפס, זיי געבן גארנישט בעסער ווי סאטמאר וואלט זיי געגעבן. נאר ווען מען געט זיי צו עסן העם און עגס און אין טשולנט לייגט מען אריין שטיקער חזיר פעט. איך מיין, וואס איז די גרויסע זאך? נאך פינף מאל ווערט איר דאס אויך נמאס. ניין, אונזער חינוך דארף האבן א מעידזשער מעידזשער מעידזשער טשעינדזש. קומט אן אברהם יצחק אברהם און ער גיבט אונז א דעה אז אונז זאל מען מ'זאל וויסן וואס ווייניגער, ניין אונז זאל מען מ'זאל וויסן וואס מער. מ'דארף לערנען פון טרענסדזשענדער אויכעט. מ'דארף לערנען אז דאס איז אן איסור תורה. איך האב ארויפגעלייגט א מורא'דיג שיינע ארטיקל די וואך. איך האב געטראפן אן ארטיקל וואס. מענטשן וואס האבן זיך געטוישט דזשענדער, יונגלעך זענען געווארן מיידלעך, מיידלעך זענען געווארן יונגלעך, איך מיין דאס משוגעת גייט דאך אויכעט אדורך, דאס משוגעת נעמט דאך אויכעט, ווייסט יענער האט געזאגט, די קדחות האט דאך אויכעט אן ענדע, און זיי שרייבן בפירוש אז זיי האבן געוואלט די גאנצע לעבן זיך קאמיטן סועסייד, איט וואס די ראנג טינג טו דו, און ס'איז זייער נישט קיין גוטע זאך אויב מען טוט עס, ס'איז דא מענער און פרויען, מען האט אלעס זיי אינטערוויוט. גערעדט און זיי זאגן העי איט וואס א ווערי בעד דעסיזשען, איינער חזר'ט זיך דארטן די בייבל הערט מען ווי ער חזר'ט זיך די בייבל אז דער אייבישטער האט איינגעשלעפט אדם הראשון און האט ארויסגענומען אן עצם מבשרו און ער האט געזאגט אז דאס איז די ווייב וואס דער אייבישטער האט אים געגעבן, די רעסט איז אלל גארבידזש וואס די דאקטוירים טוען, איך וויל עס ארויפלייגן איך וויל דער עולם זאל עס הערן, איך האלט אז אפשר עבי בעבי שטיין וועט עס זען, אפשר זי נעמט זיך ווי מען זאגט זיך צו בארעכענען. דער עבי בעבי שטיין איז די גרעסטע רחמנות פון יעדן, פארוואס? ווייל אין זיין פיפיק ליגט זאמען פון אן אייניקל פון בעל שם, און וואס איז די גרויסע גליק אז מ'איז אן אייניקל פון בעל שם? ר' מאטעלע אן אייניקל פון בעל שם? ער האט געהאט אכט זין. איינער איז אוועק, ער האט געשטעלט דעם אייניקל, די חברה ווייסן נישט וויאזוי מ'הייבט אויף א האמער צו האקן א נאגל, אלע.

קען ענדזשוי אין סעקשועל אקטיוויטי, אקארדינג טו אווער עקספיריענס מאר דען ניינטי פערסענט טרענסדזשענדער סורדזשערי סטארטס טו בי א ווערי פאפולער פאר בויט פערסאנס און דאקטארס ענד יו קען יו קען פיינד א טו מעני דזשאוקס אן דיס פיעלד או איי עם גאוינג טו טו מעיק מיי דזשעניטעליס טו בי דיפערענט לייק נאו ענד איי וויל בי א ווערי נייס לעידי אר איי וויל בי א ווערי סטראנג מען אר סאמטינג לייק דיס ענד אפטער דעט אפטער סאם סאם איווענט לייק

איי פיעל סעיפער העווינג דאן דעט ענד נאט סטעאינג אין וואן פלעיס ווערי לאנג ווער פיפעל מייט פיינד אוט וואט איי דא ענד הו איי עם איי דאנט וואנט פיפעל טו נאו דעט אר אראונד מי איי דאנט וואנט טו בי אוטעד ביי די פיפעל אראונד מי. איי וואס ליעווינג טשורטש וואן דעי אן סאנדעי טרי פאר יערס אגאו נאו ענד איי גאט א אימעיל איט סעד.

עטס האט געהערט? דאס איז מענטשן, וואס האבן זיך געטוישט און זיי זאגן זיי רעגרעטן עס, און פערציג פראצענט פון די חברה הארגענען זיך, סאו עיבי בעיבי הארגע דיך נישט, הארגע נישט בעל שמ'ס אייניקלעך, בעל שם גייט דיך אויף יענע וועלט נישט מוחל זיין, פון דיין פישער גייט ארויסקומען בעל שמ'ס אייניקלעך, שטעל דיר פאר וואסארא יחוס דו ביסט, איך קען עס נישט באווייזן, איך קען ביז מארגן מאכן נאך הונדערט קינדער. איטס נעווער גאנא בי בעל שם'ס אייניקלעך. עניוועי, הגם ס'איז דא וואס האלטן אז אונז זעמיר אויך בעל שם'ס אייניקלעך אבער מיין ברודער אנטשל איז עס מכחיש מכל וכל און ער ברענגט ראיות אז ס'איז נישט אמת. ווייל אויף דעם וועם אונז הענגן מיר זיך אן אז אונז זעמיר בעל שם'ס אייניקלעך איז ער מכחיש אויף די יארן ארבעט עס נישט. באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. עיבי בעיבי איך בעט דיך שטעל דיך אפ ביפאר יו ריגרעט איט. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך זאג מ'פארליר מיר אזויפיל קינדער פאר דזשענדערס און מ'פארליר מיר קינדער זיך צו שמד'ן. און מ'פארליר מיר קינדער סתם וואס גייען אראפ פון אידישן וועג, און מ'פארליר מיר קינדער וואס איז אין סועסייד, ס'איז אלץ ווייטאג נאך ווייטאג. כ'וועל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, ווען מען האט גע'טובל'ט דאס מיידל, עס קומט אריין א גלח, זי איז אין א מקווה, פארשטייט זיך נישט קיין געהעריגע כשר מקווה, אזא מקווה וואס מען האט געמאכט, און דער גלח קומט אריין, און ער טוט זי אריין, טינקען אין מקווה בעקווארדס אויפן רוקן, און פארדעם לייגט ער ער ארויף די הענט אויף מויל אז כאילו דאס איר צו סעיוון זאל נישט דערטראנקען ווערן, און ער פרעגט זי איז יאשקע פאנדראק דיין חס ושלום מען טאר נישט זאגן דיין סעיוור, זאגט זי יא, און ער געט זי א פוש אריין אויף צוריקצווועגס, און זי הייבט זיך אויף און יעדער קלאטשט אך זי איז געטובלט, כהאב נאך געוואלט זאגן כהאב זיך דערמאנט א מעשה. א איד האט אמאל געזאגט פארן גלח ער מאכט נישט קיין פרנסה, זאגט אים דער גלח וועסט זיך שמד'ן וועסטו האבן פרנסה, איך וועל זען מען זאל דיר געבן ארבעט, שוין ער גייט זיך שמד'ן, פרעגט ער וואס וואס פארלאנגט קאטאליסיזם, זאגט ער פרייטאג טאר מען נישט עסן נאר פיש נישט קיין פלייש, שוין קיצור זאגט ער ער איז מסכים און דער גלח געבט אים פרנסה און ס'פארט א באן, ויהי היום קומט דער גלח אמאל פרייטאג קוקן וואס ער עסט, זעט ער ער עסט גוטע בורגערס, גייט א רויעך. צדיק כ' פארשטיי נישט האסט דאך מיר געזאגט אז דו גייסט נישט עסן קיין פלייש פרייטאג הער אויס איך בין א איד וואס האסטו געטון האסט מיר געזאגט איך זאל מיך טובל'ן אין די וואסער בין איך געווארן א גוי זאגט לאמיך דיר עפעס זאגן קוק אהער איך האב גענומען די פלייש איך האב עס איינגעטונקען אין וואסער און איך האב געזאגט דו ביסט נישט קיין פלייש דו ביסט פיש עניוועי מען זעט אבער א אינטערעסאנטע זאך ווען די מיידל איז אראפגעגאנגען מיט א בעדינג סוט אבוויעסלי און זי איז געגאנגען מיט א שירט און ווען דער גלח האט איר צוריק געפושט אויף בעקווארדס זעהט מען ווי ס'הייבט זיך אויף איר שירט הייבט זיך אויף ווייל ס'שווימט דאך אריין וואסער און זי ליגט דארטן שיער אריינגעפאלן אין וואסער האלב טויט שטעל דיר פאר וואס דאס מיידל האט געטון יו וואודענט בעליוו איט כ'בין אזוי נספעל וואס א יודישע טאכטער איז אז איך בעט די אלע בהמות לויפט נישט צו קעטאלעסיזעם אונז זעמער נאך אזוי שטארק ווי יעדער קאטוילישער גלח און מאלעסטן קינדער און האמיר געטוהן די זעלבע וואס זיי, סאו אויב דו האסט א פראבלעם דיין טאטע האט דיך מאלעסטעד, ליסן, דער גלח איז נישט בעסער, ס'איז דארטן נישט בעסער פארן, און ער האט נאך נישט קיין ווייב אויך נישט, איז למעשה זעהט מען ווי זי נעמט איר הענט און זי דעקט זיך צו די פלייש וואס האט זיך אויפגעדעקט, עס איז אזא. א מין מורא'דיגע סין, איך האב עס גראד באמערקט, און באמת אסאך מענטשן האבן מיך אנגעקאלט, יע דו האסט טאקע גוט געזען, ס'איז טאקע ממש א אידישע טאכטער, הער אויס, א אידישע טאכטער וואס איר מאמע איז געגאנגען אין מקווה, זי איז געווען ריין, און אלע קליפות און מזיקים זענען אוועק פון איר, און א אידישע טאכטער וואס האט געגעסן מצות, וואס דאס איז. מיכלא דמהימנותא. דאס איז אמונה, און אזוי ווייטער, אזא קינד קענסטו נישט מאכן קיין קעטאליסיזם, איטס נאט גאנע ווארק, זי איז צו אויף א הויכע מדריגה, איי פארוואס האט זי עס געטון, אדער האט זיך איר טאטע נישט אויפגעפירט זיך ווי עס דארף צו זיין, קען זיין מאלעסטעישן, קען זיין פיזיקל מאלעסטעישן, אדער פעלט איר א שרויף אין קאפ, מיין נישט אז יעדער איינער וואס ער נעמט זיך דאס לעבן איז ווייל ער איז געזונט, מיין נישט יעדער גר צדק וואס קומט זיך צו אונז מגייר זיין איז געזונט, גענוג חולי רוח פון זיי, איז למעשה וויל איך בעטן. מיטן עולם, ס'איז זייער שווער ווען מען פארלירט קינדער, בפרט נאך ווען מען פארלירט זיי צו קעטאליסיזם, ס'איז דאך א מדריגה קלענער פון אונז, ס'איז אזוי ווי דאנעלד טראמפ איז פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס און ס'זאל אפלויפן זיין טערמין, אדער מען זאל אים וואוטן נאכאמאל און ס'זאל זיין נאך א טערמין, נאכדעם זאל ער גיין זאגן ער וויל ווערן א טראק דרייווער פאר די סאניטעישאן דעפארטמענט, איטס בעלאו היז דיגניטי, און די זעלבע איז דא ביי אונז אויכעט, מען האט קיינמאל נאכנישט אויסגעלערנט די פרייד און די שטאלץ וואס א אידישע טאכטער דארף באמת האבן. ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל עס לערנען, ווייל די רבי איז געווען ביזי דזשערקינג אף דאס קינד, און די רבי איז געווען ביזי טוהן כל דבר אסור מיטן קינד, מילא האט ער נישט געהאט קיין צייט, און ער האט נישט געקענט לערנען אין ערנסטקייט עניוועי ווייל דאס קינד וואלט געלאכט פון אים. סאו בקיצור רבותי, צום נייעם יאר, אונז האמיר אסאך טשעינדזשעס צו מאכן, און איך וויל אייך זאגן, איך האב שוין לאנג געוואלט אויפהערן צו רעדן, ווייל קיינער הערט דאך מיך נישט אויס, ישראל האגער זאגט זעכציג מענטשן הערן אויס, וואס פאלט ארויס איין מענטש בין איך דיך אויס קאפעליטש מאכער, וויל איך אייך זאגן דא אין ארץ ישראל הערט מען מיך אויך אויס, און אלע ערנסטע בעל מחנכים קומען כאפן ר' נחום וואטס אווער נעקסט סטעפ, זאג איך איך ווייס נישט ווי דו האלטסט איך זאל דיר וויסן צו זאגן וואט יור נעקסט סטעפ איז, באט איף יור גאנא טעל מי ווי דיין מוסד האלט וועל איך דיר זאגן, פרעגסט זיי מ'לערנט אמונת השם, נו פרעג איך זיי זאגט מיר מ'לערנט אז די ציונים האבן אומגעברענגט אידישקייט דאס לערנט מען אויכעט, ווייל דאס איז באלאני, סאטמאר האט פונקט אזויפיל אידישקייט אונטערגעברענגט ווי די ציונים, און מ'הייבט אן צו זאגן. און סאטמער ווען נישט סאטמער וואלט דער חזון-איש נישט געלייגט תפילין, זיץ יעצט אין א שטאט ווי ס'איז דא מסתם צען אדער פופצן טויזנט קינדער יונגלעך און מיידלעך אין בית ובגן, די מדינת ישראל האלט עס אויס, זיי מוזן דאך ווייל ס'איז דאך א מדינה של חוק, און מען לערנט תורת משה אזוי ווי ביי אונז, און נאך מער דא אין די פרומע מוסדות לאזט מען נישט צו די ליבע, די אלע פראגראמען וואס די גאווערמענט וויל זאגן אז ס'איז סעגריגעיטעט רעלידזשען ענד סטעיט, און ממילא קען מען עס נישט לערנען, דא לערנט מען עס יא. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן מיר געזאגט יעצט פון ענגלאנד זיי קומען זיך באזעצן אויף ארץ ישראל נאר וועגן דעם חינוך פון די קינדער, אין אמעריקע קען מען נישט גיין, אין אמעריקע איז נאך ארגער ווי דא, ווי ווי אין ענגלאנד, ס'איז די ארגסטע פלאץ, ווייל אמעריקע איז על הכלל כולו יצא, אמעריקע איז עמלק, ס'איז על הכלל כולו יצא, איז במילא זאלט איר וויסן, מען מוז מאכן טשעינדזשעס, און איך רעד וועגן דעם ווייל איך הער אז דער עולם הערט. דער עולם איז צופרידן, דער עולם ווייסט אז מען דארף מאכן טשעינדזשעס, וויפיל און וויאזוי און ווען, דאס איז יעדער איינער לייזט עס כרצון איש ואיש וויפיל ער איז פארזינקען. מען דארף זיך אונטערנעמען צום נייעם יאר אז אונז זעמיר נישט אויפציען קינדער וואס זאלן גיין אין פוטסטעפס, פארוואס זאל סאטמאר נישט עפענען אזא מוסד ווי פוטסטעפס, מ'זאל עס נישט רופן פוטסטעפס, ס'זאל זיין א מוסד וואס אין דעם מוסד גייט מען לערנען אידישקייט און אין דעם מוסד גייט מען לערנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען און מען גייט לערנען וואס א מענטש דארף אלץ. מה חובתו אדם בעולמו און במילא וועלן זיי נישט לויפן צו די קאטאליקס איר ווייסט נישט פרעגטס א גר וואס האט זיך מגייר געווען וואס דער קאטאליק געט אים ער געט אים גארנישט ווען ער לויפט חס ושלום דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין צו זיין א מוזלם איז נישט אזוי געפערליך כ'מיין ס'איז געפערליך ווייל א איד שמד'ט זיך אבער דער רשב"א זאגט קלאר אין א תשובה אז א מוזלם זיין וויין איז נישט יין נסך אזוי זאגט דער רשב"א פארוואס ווייל דער רשב"א זאגט ווייל ער גלייבט נישט אין קיין שיתוף, שיתוף מיינט זיי זאגן אז דער אייבערשטער חס ושלום כביכול האט געוואוינט מיט זיין מאמע מאריא, וועגן דעם איז זי נאך געווען א בתולה, דו הערסט וואס דא גייט פאר? ווייל נישט א מענטש האט מיט איר געוואוינט, און למעשה איז עס די פאדער ענד די סאן ענד די האלי גאוסט אדער די האלי ספיריט, זיי מאכן אז כביכול חס ושלום דער אייבערשטער האט געהאט א קינד דא אויף די וועלט.

וואס דארף זי דאס וויסן? ווייל ווען זי, די מיידל, איז זיך געגאנגען טובל'ען און זאגן דזשיזוס קרייסט איז יור סעיוויער, לאמיר דיר זאגן ווער דזשיזוס קרייסט איז געווען. דזשיזוס קרייסט איז געווען א תלמיד פון רב שי' בן פרחיה, און די אידן זענען געגאנגען, זיי האבן גענומען, זיי האבן אים ערב פסח געהאנגען, זיי האבן אים קרוסיפייד, דער איז נאו דאוט אבאוט דעט, די גמרא איז געפינט זיך אין מסכת סנהדרין דף מ', און ס'איז אין מסורת השס, און דאס איז אין. די וואס מען האט אויסגעלאזט פון שס מען האט דאך מורא געהאט פאר די גוים אלע יארן. די גמרא האט דארטן א זאך אז ווען איינער דארף גיין הרג'ענען גייט מען ארויס ביי יעדן שלש רגלים א פלוני נסקל על שם פלוני. פרעגט די גמרא א קשיא איני עס איז דאך נישט אזוי, והא ישו הנוצרי, מען האט אים דן געווען ערב פסח און געהארגעט ערב פסח. הערסט וואס דא טוט זיך? ענטפערט די גמרא שאני ישו הנוצרי דקרוב למלכות הוה מען האט מורא געהאט פארן סנהדרין האבן נישט געקענט טוהן וואס זיי האבן געוואלט זיי האבן מורא געהאט פארן מלכות האט מען אים דן געווען און געהארגעט און דאס האט מען אויסגעלאזט רוב יארן אין אלע שס ווייל פון דעם האט מען געבליטיגט אידן סאו האסטו דא א תלמיד פון רב שי' בן פרחיה וואס רב שי' בן פרחיה האט צו אים גערעדט נישט שיין וועגן דעם איז ער געווארן נעבעך אפגעפארן האט אים נישט מקרב געווען גענוג און דו האסט משה רבינו להבדיל וואס האט ער געברענגט די תורה פונעם אייבישטער מפי הגבורה די ערשטע רעלידזשען פון די וועלט, און דו גייסט זאגן פאר משה רבינו דו ביסט נישט מיין סעיוויער, דער אייבישטער נישט מיין סעיוויער, דזשיזעס קרייסט איז מיין סעיוויער, הע הע דאס ווייס איך, איך וועל דיר עס זאגן פונקטליך זאלסט עס פארשטיין אזוי פונקטליך אזוי ווי עס דארף צו זיין. דו פארשטייסט? דאס איז אזוי ווי צו זאגן אז ארץ ישראל פארלאזט זיך דאך נאר אויף אמעריקע, ווען נישט אמעריקע איז ער אנגעשטינקען. דער רוס האט יעצט אריינגעשיקט דריי עס טרי האנדרעטס, זיי זאגן אז דאס גייט אפשוואכן די גאנצע איזראעלי ארמי. אין מצרים האבן זיי אויך געטון וואס זיי האבן געוואלט די ישראלים, ביז דער רוס האט זיי אויך פארקויפט די זעלבע מיסלס יארן צוריק. היינט האבן זיי מורא. מיטן רוס האבן זיי מורא צו טשעפען, יעצט וועלן זיי גיין זאגן אז אין קאנגא איז דא עפעס א לאנד אין די קאנגא צו שיקן געווער זיי וועלן שיקן סאלדאטן, דו רעדסט דא פון ווארלד פאוערס וואס קאנגא? ווען אמעריקע נעמט ארויס צען פראצענט פון זיינע פליגערס און ער פארט נאר דורך קאנגא מיט איין מאל עס ווערט טונקל אינמיטן טאג איז די זעלבע וואס דו האסט געטון יעצט? דער אייבערשטער נישט דיין סעיוויער חלילה? משה רבינו נישט דיין סעיוויער? ווער איז דיין סעיוויער? יאשקע פאנדראק אן אפגעפארענער וואס האט זיך געשמדט אין די צייט פון רב שיע בן פרחיה. ער ער איז ער איז דער גאנצער מאכער פארשטייסט איז וועגן דעם איך האלט מען דארף אנהייבן מער צו רעדן מיט די קינדער פון אמונה אז ס'וועט זיין יעצט א פראבלעם ווייל אז מען טאר נישט רעדן פונעם אייבערשטן עט מען מוזן דעם אייבערשטן מכנה זיין א שם א נאמען א צונאמען א ניק נעים מ'עט מוזן געבן א נאמען דער יעניגער אדער דער הייליגער אזוי ווי מען רופט מענדעלע חזר מענדעלע חזר דעם וויזשניצער רופט מען דער הייליגער. פארשטייסט? עפעס העט מען מוזן טון ווייל מען קען אזוי נישט אנהאלטן. די קינדערלעך, איך וויל ענק זאגן, די קינדערלעך וואס גייען שוין ארויס, די זענען שוין ארויס. איך קען מענטשן, איך קען, איך האב מענטשן אין מיין עלטער אויכעט, זיי גלייבן נישט איין ווארט פון די תורה. זיי גלייבן נישט. פרעג איך פארוואס נישט? וואס הייסט וואס זאל איך גלייבן? וואס האט דער רבי געטון מיט אונז? דער רבי האט יא געגלייבט? קיינער האט נישט געגלייבט. ס'איז געווען א ביזנעס, מ'האט געעפנט א תלמוד תורה און מ'האט געשנארט געלט אויף דעם. אבער קיינער האט נישט געגלייבט. ווייל והא ראיה ווען ער גלייבט ווען וואלט ער נישט געמאכט משכב זכור מיט אונזערע קינדער. איך וויל אייך פרעגן, נחמיה וועבערמאן גלייבט אז ס'איז דא א באשעפער? אפשר היינט ווייל ער זיצט אין דר'ערד. אבער ער האט אמאל געגלייבט? ווייל ער האט געגלייבט האט ער דאך געוואוסט אז דער אייבערשטער איז א מוסר. דער אייבערשטער זאגט אויס אלעס וואס מ'טוט באהאלטן. האסטו דאך געוואוסט אז די שייגעץ. איצט שטיקעט ארויסקומען האסטו דאך נישט געגלייבט אז ס'איז דא א באשעפער, אדער האסט געגלייבט ביסט קלוגער פון באשעפער, יו'ל אוטסמארט, ווי זאל איך זאגן אז דער מלמד אין חדר צו דער רבי האט געגלייבט אין באשעפער? קיינמאל אין לעבן נישט! און אויב אונז זעהן מיר אזוי שוואך אויס אין אידישקייט, אויף וואס פלאגן מיר זיך אונז? אין וויזשניץ פלעגט מען זינגען א לידעלע אז נישט קיין אמונה צוזאמען מיטן געלט. וואס זשע האסטו אויף דער וועלט אז נישט קיין ביטחון צוזאמען מיטן געלט וואס זשע ברויכסטו די גאנצע וועלט מען פלאגט זיך דא זיבעציג יאר און ס'איז גארנישט מיט נישט און קיינער קען זיך נישט פארשטעלן די שמערצן וואס א טאטע האט ווען ער באגראבט א קינד צו קעטאליסיזם צו אן אנדערע רעלידזשען דו קענסט נישט וויסן די צער יו קענט פיל איט קיינער קען עס נישט פילן. איך פיל עס א טראפעלע, ווייסט פארוואס? ווייל איך האב פארלוירן מיין גאנצע קאמיוניטי, געווען א הו איז הו אין די קאמיוניטי, און איך בין געווארן א יעדעס קליינע אינגל האט מיר נאכגעשריגן און נאכגעשפיגט, נישט דעט איי ריגרעט איט, איך זאג נאכאמאל, איף איי שוד העוו טו דו איט עגעין איי וואוד דו איט עגעין, און איך דאנק דעם אייבערשטן איך האב געקענט זיין זיין שליח, ווייל נישט יעדן נוצט ער פאר א שליח, אבער דער ווייסט וואס דאס הייסט פאר אזא טאטן, יעצט וואס איז דער פראבלעם געווען, זעהט אויס אז דאס מיידעל האט געליטן פון איר טאטע, ס'מוז נישט זיין סעקשועל אביוז, ס'קען זיין סתם אביוז, און זי האט נישט געהאט צו וועם צו רעדן. און ס'האט אקיומעלעיטעט און אקיומעלעיטעט האט זי געטראפן די אנדערע פרענד, און יענע פרענד האט איר געזאגט מאך דיך נישט נאריש לעטס ראן אוועי, ווי גייסטו לויפן, אנה אלך מפניך ואנה אברח, ווי גייסטו לויפן ווי די גאנצע וועלט איז היינט איינס, יעצט די קעטליקס וועלן דיר אפגעבן גרויס כבוד, אה ביסט דאך א געכאפטער פון זינד, ביסט דאך ארויס פון אידישקייט, אבער איז דאס א וועג? א רב וואס האט א שול און אזוי ווייטער, איך זאג אייביג ס'איז דא דער מוהל דער אהרן'ס שוואגער דער וואס מ'האט אים יעצט געמאכט אויס רב פון זיין בית מדרש, מ'האט אים געגעבן ער זאל זיין אין סאטמאר, ער האט צוויי קינדער וואס זענען געווען שוואך, איינער האט זיך אינגאנצן צוריק געכאפט איז שוין א ביזנעס מאן, און איינער איז א חייל האט איבערגעלאזט א ווייב און הענגט ארום מיט דא מיט שיקסעס מיט איזרעלישע שיקסעס נאך ארגער ווייל זיי זענען נידות דאורייתא'ס, איך וואלט אזא מענטש נישט גענוצט פאר א מוהל, איך האלט סאמטינג איז ראנג וויט הים ענד וויט די אפברינגינג. אוו היז טשילדרען, דער מוהל דארף אריינגעבן די קדושה אינעם קינד, איי וואוד נעווער יוז אזא מוהל, איי טינק דערס דעדלי סאמטינג ראנג וויט היז חינוך, קען זיין די קינדער האבן צוגעזעהן וואס מען ברויך נישט, קען זיין זיך נישט אויפגעפירט ווי מען ברויך, און די זעלבע איז מיט יעדן איינעם, יעדער איינער וואס איז אף טרעק האט א פראבלעם, דער אייבישטער געט וואוילע קינדער, פאר מענטשן וואס זיי פירן זיך וואויל. דער שאפראנער רב האט אפאר קינדער חזירים איינער לויפט נאך פאר פרויען דעטס ביקאוז ער איז א געפאפטער הונט ער איז א געפאפטער איך קען אים שוין יארן אלץ געקוקט וואס ס'עט זיין פאר אים אויף די ביזנעס מ'האט געוואלט אמאל מאכן אז ביי די הייוועיס זאל מען צודעקן מיט צעמענט עס זאל נישט ארויפקומען אזוינפיל פאלושן האט ער געפרעגט וואס ס'עט זיין קהילה האבן דערפון שייגעץ דו געווען א אויסווארף א בחור האסט געקענט שרייבן דעם רבינ'ס תורות האסט געהאט א אין קאפ, האט דיך שאפראן רב גענומען אין אן איידעלע שטוב אריין, און דו ביסט געבליבן די זעלבע חיה, די זעלבע משוגענער, און דאס איז זייער נישט גוט, וואטס גאוינג אן איז זייער נישט גוט, און יעצט מוז מען אנהייבן מחנך צו זיין כלל ישראל, ווייל אמעריקע אליינס איז אויך היינט א שרעק אז מען זאל קענען מחנך זיין וואוילע קינדער, און כל שכן נאך אז די מחנכים טויגן נישט, דעמאלטס איז עס ארגער פון אלעם, און איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי. מענטשן האבן זיך אנגעהויבן צו נעמען אין די הענט אריין דא אין ארץ ישראל, האט מען זיך אנגעהויבן צו נעמען אין די הענט אריין אין אמעריקע, איך באקום קאלס פון אמעריקע פון רבנים, פון מחנכים, ר' נחום דאס און דאס איז געשען וואס זאל מיר אונז טוהן, זיי האבן געקאלט יעצט וואס זאלן זיי טוהן, מען הייסט די מלמדים אונטערשרייבן, זאג איך אים דו טארסט אזא זאך נישט הייסן דעם מלמד טוהן, די גאווערמענט האט דיר נישט געגעבן קיין געלט זאלסטו צושפארן, עטס ווייסט ס'איז דא די מעשה אז אין רוסלאנד האט די גאווערמענט געוואלט אז מען זאל אנהייבן צו לערנען א שפראך, און למעשה איז געווען איינער פון די, כ'דענק נישט וועלכע, ער איז שפעטער געווארן פון די גרויסע לייבן אין רוסלאנד, ער האט געזאגט דעמאלטס אז ער האט אזא גוטן קאפ אז ער קען א שפראך אויסלערנען אין א וואך. זאלן די רוסן קומען אונז עמיר זאגן מיר לערנען די שפראך, איך האב נישט צו רעדן. האבן דעמאלטס די רבנים געזאגט, כ'דענק נישט פונקטליך ווער ס'איז געווען אינוואלווד, אז מען זאל צושפארן די ישיבה, און וואס איז געווען? האט מען דאך געזאגט די תורה וועט אונטערגיין, האט ער געזאגט גיב נישט פארן אייבערשטן קיין עצות אזוי די תורה זאל נישט אונטערגיין, דער אייבערשטער האט גענוג עצות אן דיר. דער סוף איז געווען אז די גאנצע תורה האט זיך אוועקגערוקט פון רוסלאנד, ס'האט זיך אריינגערוקט אויף די ליטע, און נאכדעם האט זיך עס אריבערגעצויגן אויף ארץ ישראל, און דעטס איט, גיב נישט דעם אייבערשטן קיין עצות, דער אייבערשטער דארף נישט דיינע עצות, דער אייבערשטער וויל זען צו דו פאלגסט זיינע עצות, אבער נישט אז ער זאל אנהייבן צו זען דיינע עצות, סאו דאס איז וואו אונז האלטן. יעצט, ס'דא א פלאץ וואס הייסט ישיבת המתמידים, וואס ישיבת המתמידים איז געווען די גרעסטע באמעס פון ארץ ישראל פון די מאה שערים, איז געווען איינער מינצבערג, ער האט געמאכט פאר זיי א שטיקל ישיבה, און האט עס אביסל ארויפגעארבעט, שפעטער איז עס געווארן א ערנסטע חסידות, ערנסט מיין איך צו זאגן, ס'איז אזוי, זיי האבן א דיין וואס ער פסק'נט פאר זיי שאלות, ס'איז א קל שבקלים, מ'האט אים נישט געוואלט ארייננעמען אין די עדה, האבן זיי געסטראשעט אז נישט וועט מען מאכן עקסטערע הכשר, דאס איז דאך די איינציגע זאך וואס פאר וועם די עדה האט מורא. איז בקיצור ער הייסט מאיר סיראטע ס'א קל שבקלים ס'נישט דא זיין גלייך דער קל שבקלים מאיר סיראטע ער איז געקומען געבן א הכשר אויף די מקווה אין אומאן אויכעט ווייל איך האב נאך געוואלט מען זאל מאכן אלע זאכן כ'ווייס נישט צו ס'איז אפילו דא א כשרע פרויען מקווה היינט דארט ווייל איך האב געמאכט וויאזוי די וואסער זאל אריינקומען און ס'קומט עפעס אריין אויף אן אנדערן וועג וואס לויט דעם איז עס אינגאנצן נישט כשר. ס'איז נישט קיין חילוק, איך גיי נישט יעצט אריין דערין, איך בין נישט דארט, נחום סאלאטש דער וואס ס'געט צו עסן פאר ארץ ישראל אין מירון און אין אומאן, ער האט רעסטאראנטס, ער פארקויפט עסן, איך וואלט דעם אפריקאנער נישט געטראסט, דו הערסט? א טויטע נקבה פון נײַנציק יאר, איך האב דאך אים געקענט נאנט, ער האט זיך ארומגעשלאגן מיט נתן מיימון, ארומגעשלאגן א גאנצן טאג, ער האט געוואלט ביי מיר ארויסשלעפן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער צו בויען, קלויז, זאג איך ווער ברויך א קלויז, מאכט צען קליינע שילן, ברויך א קלויז, היינט לעזער בערלאנד דאווענט אין קלויז, האב איך אים געזאגט, זאגט ער יו דאנט אנדערסטענד רבינו רבינו ז ל, זאג איך ביי מיר נישט דא קיין רבינו, מיין טאטע האט מיך נישט געלערנט פון קיין רבינו, ער האט מיך געלערנט פונעם אייבערשטן, דער רבינו דאס איז צוגעקומען פאר די משוגעים. די וואס זיי טוען כל עבירה שבתורה מוזן זיי האבן ערגעץ ווי זיך אויסצוגלייכן. עניוועי, איז דער מינצבערגער האט יעצט אן אייניקל וואס האט ארויסגעשריבן א בריוו, און ער שרייבט קלאר אז מען האט מיט אים געטון כל דבר אסור געווען א וואויל יונגעלע געוואלט זיין א וואוילער בחור, רחמנא לצלן וויאזוי ער באשרייבט גרעפיק וואס מען האט מיט אים אלץ געטון, און איך בין געגאן כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין וואטסעפפ. קאלט מיר מיך אפ פון מתמידים, דו ווייסט נישט ער איז געקומען אמאל אריין בית מדרש נאר געזאגט ער וויל זיך נוקם זיין אין זיין זיידן ער ווייסט נישט וויאזוי האט אים איינער געזאגט זאל זאגן ער האט דיך געטאטשט זאג לאמיר דיר עפעס זאגן יעדן מענטש וואס מ'האט געכאפט האט געהאט א ריזן ברוך מרדכי האט געטענה'ט אז ס'איז שקר נאר ווייל א הער און דער האט געטענה'ט ס'איז שקר נאר ווייל א הער יעדער האט געהאט א ריזן זיך צו פארטיידיגן פארוואס מ'איז אים חושד אבער קיינער האט נישט געטאטשט באמת און קיינער פארשטייסט, די גאנצע באלאני דאס איז וואס דא גייט פאר און למעשה וועם מ'האט געכאפט האט ער נאכדעם מודה געווען ער האט געמוזט מודה זיין ווייל מ'האט אים געשטעלט אין די קארנער. זיי האבן איבערגעוויזן אז ס'איז אלעס שקר, און מיט די אלע שטותים וואס יעדער האט אלס איינגערעדט, האט מען געכאפט אז ס'איז אלעס אמת געווען, און למעשה זעמער אונז געפארן אסאך בעסער ווי זיי, ווי די ליגענערס און ווי די טאטשערס. יעצט למעשה האבן זיי געוואלט די גאנצע צייט אפקאלן אז מען זאל עס נישט ארויפשטעלן, און ס'איז ליגנט, און זיי האבן מיך געהאלטן אין איין קאלן. און דאס נאך זעהן, זאג איך אים, איך ווייס נישט, ס'איז שוין אויף אלע מעין סטרימס און אלע מעין נוזפעיפערס איז עס שוין.

שוין. ברוך מרדכי האט געטענה'ט אז ער איז נישט נאכגעלאפן דעם בחור, דער בחור איז אים גאר נאכגעלאפן זיך אריינקומען פון ק ש צו אים. עניוועי, דער בחור פארציילט אז די מצב איז ביטערער ווי ביטער, נאר איך האב עס נישט געוואלט קודם ארויפלייגן ביז ווילאנג כ'האב נישט געהאט מער עקיורעט אינפארמעישן, אבער ווייל די ארץ ישראל'דיגע צייטונג שרייבט עס שוין, ס'איז אנבעליוועבל, זאגט אז דער זיידע, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. ער באשרייבט זיינע יוגנט וויאזוי ס'איז געווען, ער זאגט לייבל מינצבערג איז זיין זיידע, ער איז די רב פון די קהילות המתמידים ירושלים פון ביתר עלית פון בית שמש פון אלעד, בקיצור דערציילט ער א מעשה אז דער זיידע האט געבעטן מ'זאל קומען דארטן שלאפן לעבן אים אין ירושלים ער זאל נישט קומען שפעט, און ער זאגט. דאס איז געווען ממש דער מצב איז געווען אנבעליוועבל, דער זיידע פלעגט אריין קומען ער פלעגט אים אראפ ציען די הויזן מיט די אינטער הויזן און ער פלעגט מיט אים טוהן כל דבר אסור ס'איז אנבעליוועבל אז א זיידע זאל דאס טוהן מיט אן אייניקל און ער האט אים געטאטשט מינוט מינוט מיי סעקשועלי עס איז אנבעליוועבל און ער האט עס נישט געהאט פאר וועם צו פארציילן ער וואלט עס פארציילט פאר זיין מאמע צו פאר זיין משפחה וואלט מען געזאגט די ביסט משוגע זעט דיך אויס ווי דער צדיק אליין. אַרץ. זאָגט ער, איך האָב מיר צוגעמאַכט די אױגן, איך האָב געלאָזט ער זאָל טון װאָס ער װיל. שרײַט ער, איך בין אַ פֿאַרפֿאַלענע נשמה און איך בעט די אַלע קינדערלעך, טאָמער אײנער טאָטשט דיך, סקרו עװריבאַדי, גאָו טו די פּאָליס, פֿאַרגעס פֿון די רבנים און פֿאַרגעס פֿון דעם װאָס מע סטראַשעט. און די רבנים װײסן דעם אמת. ס'איז דאָך אַזעלכע דר'ערדליגערס, אַז זײ װײסן דעם אמת. און ס'איז געפֿערלעך. ס'איז ממש.

ער האט געזאגט פאר פאר מיר פאר זיין צוקונפטדיגע שווער, כ'האף אז דער שווער איז נישט ברוגז, נאר איך גיי זוכן פרנסה, איך דארף נישט אנזיצן אויף דיין קאפ, און יעדעס מאל כ'דארף האבן פינף און צוואנציג הונדערט דאלער, זאל איך מוזן קומען ביי דיר בעטן א הלוואה, איך האלט נישט דערביי, איך גיי זוכן א דזשאב. זאגט דער שווער, ס'איז געבענטשט זאלסטו זיין, און אויב איר זייט נישט אינטערעסירט פאר די זאך, איך ווייס ס'איז דא יעצט איינער א בחור, ער קען נישט קיין שידוך טון, פארוואס ער בעט נדן, וויפיל נדן ווילסטו, זאגט ער פופציג טויזנט דאלער זאל קענען לערנען כאטש צוויי יאר. זאגט אים דער שדכן, דו משוגענער דו ביסט בסך הכל שוין אזוי און אזוי אלט, ביסט שוין וועי וועי אווער די ווי מען זאגט טשילדרענס בעד טיים, און און דרייסט דיך נאך, האסט זיך דאך גערעדט ביז יעצט אזויפיל יאר. מענטש ברוך שם איז ארויס, איך האב אזויפיל אריינגעהאקט אין קאפ אז ס'ערשטע צייטן פלעגט מיך אנכאפן דו שייגעץ, דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט אהבת התורה, זאג איך יענעם, איך האב דיך אין דר'ערד, איך האב נאך געלערנט אזוי פלייסיג ווי דו אלס בחור, און איך לערן נאך היינט אזוי פלייסיג ווי דו, נאר וואס, דאס איז זאגט מען קאקט מען יעדן צו משוגע מאכן. עד לפי שעה אנגעקאלט, ס'איז דא א גרויסער רב וואס האט מיך אנגעקאלט. נישט יעצט, שוין יארן צוריק האב איך, איך האב מיט זיי גארנישט, איז למעשה איז איך הער אז הרב קיטל ברוך שם האט זיך געטראפן שיינע פרנסות, אים גיין ארבעטן, איינער האט שוין געעפנט א שטיקל פעקטערי, ס'איז גענוג צו זיצן אין ישיבה איז א שאד, ווען דו ביסט אַכצן, שמונה עשרה לחופה גיי ארויס און זוך א דזשאב מיט א ווייב, און די רעסט לאז אויפן אייבערשטן, פארשטייסט? זאגט מיר איינער, אין מאנסי למשל, איינער וויל דינגען א דירה,

לערנט זיך אויס, ביז די אכצן דארף מען לערנען און נאכדעם דארף מען גיין זוכן א דזשאב און א ווייב, דעטס איט, דער סקווערער רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן א משוגעת דער אלטער, ס'האלט נאך געהאלטן דער אלטער, צוויי יאר מוז מען זיצן אין כולל, מיר האבן דערציילט צענדליגע כולל יונגעלייט אין די צוויי יאר האבן זיי געטון כל דבר אסור ווייל זיי זענען משוגע געווארן פאר ליידיגיין. ווייל דער אלטער האט געהאט אזעלכע ווייסט די רוסישע טעכניק וואס ער האט מיטגעברענגט פון רוסלאנד, עס מוז זיין אזוי מיט אזיי מיט אזוי, און זיידע קפידא, ס'איז אלץ באלאוני, די אלע קפידות זענען געשטארבן און געפייגערט. און דער בחור האט חתונה געהאט, גיי זוך א דזשאב. האט ער מיר געזאגט אז אזויפיל בחורים האבן מיר געזאגט די צוויי יאר האט זיי אראפגענומען אינגאנצן פון גלייכגעוויכט. זיי האבן נישט געהאט וואס צו טון, ארבעטן האבן זיי נישט געקענט, זיי האבן נאך נישט אלס בחור האבן זיי שוין נישט געהאלטן ביים לערנען, און זיי קומען יעדע נאכט צום ווייב, און וואס טוט מען יעדע נאכט, די ווייב ווערט דאך אויך נימאס נאך אפאר וואכן איז זי געלאפן זוכן אוטסייד אויך, דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, און די חסידישע רשעות אזוי משוגע, למשל מענדעלע איז דאך צודרייט, אין די שווארצאפלען, עס איז געווען יעצט א מיטינג פון די דריי שוואגערס, ערנסטער מיט בעלזער און מיט מיט סרולן, וואס טוט מען מיט דעם קראנקע משוגענעם, דער האט געכאפט א ערנסטן נערוון בראך. ער האט געמיינט ער וועט זיין וויזשניצער רבי און עס האט זיך אים נישט געלונגען. א ערנסט נערוון בראך האט ער געכאפט. א משוגענער נעבעך. האבן די אלע דריי באשלאסן זאל מען אריינטראגן מיט א וויל בערעל אין א משוגעים הויז, מען זאל אפילו נישט אויסגעבן געלט פאר די הצלה ווייל די געז איז צו טייער. א משוגענער נעבעך. איז דאס איז די רעבישע זאכן הייסן הימעלישע זאכן, ס'איז פערדישע זאכן, ס'איז זאכן וואס מ'האט געוואלט איינעם וויי טוהן, דער רבי האט זיך נישט פארטראגן מיט יענעם, ס'אלץ באלאני מיט שקר מיט ליגן, און נישט פון היינט. דאס גייט צוריק א לאט אוו יערס בעק. סאו בקיצור, די רעבעס הייבן אן מיט נייע זאכן, מען מוז אזוי, מען מוז אזוי, מען מוז גארנישט, מען גייט ארבעט, מען זוכט א דזשאב, דער עלטער סקווערער רבי דער אלטער האט געהייסן אזוי, דער אלטער איז געווען גוט, דארט ווי ער איז געווען, אין ראמעניע, אין קאלאראזשער בית מדרש, נאכדעם האט ער נישט געוואוסט וואס צו טון. יעצט קומט דא אן דער נייער רבי היינט מ'גייט בויען א שול פאר אפאר מיליאן דאלער, פאר דרייסיג פערציג מיליאן דאלער, וואס דער זאגט? מיר האבן געזאגט, איך זאג ענק דעם אמת דא, נישט קיין ליגנט, מיר האבן געזאגט צען יונגע לייט אונז האבן שוין נישט געדאווענט צען יאר, מ'האבן נישט געדאווענט, פרעג איך פארוואס נישט, זאגט ער איך גיי אין א בית מדרש איז דארט דא טויזנט מענטשן, ס'איז זייער שווער, ווען איך דארף גיין קטנים מוז איך מיך שלאגן א האלבע שעה ארויסצוגיין ביזן טוילעט, ווייסט אן אלטער איד איז אמאל געגאנגען קטנים, זאגט ער, נו נו אן אלטער איד גייט, ער דארף גיין קטנים קטנים און יעדער ריקט זיך אין די זייט, און נאר אינמיטן לויפן זאגט ער, שוין ס'איז שוין דערנאך האב איך שוין באפישט, מיינט דאס א דזשאוק דאס? און זאגט ער, און וואס איז מיט די קינדער? די קינדער קענען נישט זיצן לעבן מיר? דער אלטער סקווערער רבי האט נישט געהאלטן אז מען דארף האבן איין מנין, דאס האט געהאלטן טראנע, טראנע האט דעם דוד'לע משוגע געמאכט צו זיין איין מנין, ווען דער אלטער האט געלעבט איז בכלל נישט געווען. קודם כל די וואכן האט קיינער נישט געדארפט מיט וועם זיך קען צושטעלן צו אים, און ממילא גייט ער יעצט אויסגעבן מיליאנען דאלער, און וואס גייט זיין? ער וועט לאזן איין זון וועט ער לאזן רעבע און די אנדערע וועלן שפייען בלוט, און ס'וועט זיין מלחמות. אבער דאס באדערט מיך נישט, מיר זאגן יונגע לייט מען קען נישט דאווענען, פרעגן זיי מיך האסטו שוין אמאל אויסגעטרייט צו דאווענען אין א בית מדרש פון טויזנט מענטשן? זאג איך אים ניין, איך געדענק ווען סאטמאר איז געוואקסן קליימער פלעגט וואקסן קיין עין הרע יעדעס יאר מער און מער, איז איידער מען האט מיך נאך ארויסגעווארפן בין איך שוין אוועקגעגאנגען פון דארט. איך איך בין אוועק געגאנגען פון קליימער, איך פלעג דאווענען אקעגן איבער געווען א שול, וואס איז געווען אמאל א שול מיט א פאן, און שפעטער האבן עס איבער גענומען חסידישע אינגעלייט, ס'איז געווען רב שטיין איז געווען דארטן רב, און איך פלעג דארטן דאווענען שלש סעודות מיט אלעם, איז זייער א פיינע שול, איך האב נישט ליב קיין גרויסע בית מדרש'ן, איך האב דאס נישט ליב, און דער עולם טענה'ט זיי קענען נישט דאווענען, און דער שייגעץ דוד'ל זאגט דא איז פה תהא קבורתך, איך האלט מען דארף דעם מענטש זאגן עד כאן רעבע גיי אין דר'ערד דו ביסט אויך קראנק אויף די נערוון, אונז האלט מען ביים מאכן נאך א שול. ס'איז יעצט דא דער זווילער רבי, דעם סקווערער רבינ'ס איידעם, און ס'איז דא נאך א ברודער, און מ'האט אים אויפגענומען דארטן אלס א רב, מ'האט אים געמאכט א שול, איז געקומען דער סקווערער געשיקט א שליח מ'זאל נעמען זיין איידעם, ס'איז אויך זווילער רבי, האבן זיי געזאגט נאו, די העל וויט יו מיט דיין גאנצע משפחה, דו ביסט א לאו לייף, א רוצח, האט ער זיך גענומען שלאגן, זיי האבן צוגעשטעלט דארט איינעם, ער געהאט אמאל א. א ערעפלאן עקסידענט און ער איז א וועטערן פאר די גאווערמענט און יענער האט געזאגט איך מוז האבן די שיל און די די גאווערמענט האט זיי געזאגט יו סטעפ אוט הייב נישט אן דא דער דוד'ל גייט פארלירן איך האף נאר ער וועט לעבן גענוג לאנג ביז ער וועט זעהן אז אפילו ער וועט זיין אויס רבי איך בעט דעם עולם געטס נישט קיין פעני פאר די שיל ס'אן עבירה צו געבן א פעני ס'וועט מאכן אז מ'זאל נישט קענען דאווענען קיינמאל. מאל, מען דארף מאכן נאך צען צוואנציג קליינע שטיבלעך, יונגעלייטלעך וואס זיי קומען נאך הודו דארפן האבן אן עקסטערע שול, און די אנדערע עלטערערע יונגעלייט וואס זענען שוין אביסל ערנסטער דארפן האבן אן עקסטערע שול, און אלטע אידן דארפן האבן אן עקסטערע שול, און די קע. די ספיד פונעם דאווענען איז אויך אנדערש ביי אלע, סאו די די די איז אזוי סקרוד אפ, איך האלט אז טאמער. ווי איך ווייס אז זיין טאטע האט עס נישט געהייסט מאכן, דאס האט טראנע געהייסן, אבער איך האלט אז טאמער זיין טאטע האט עס געהייסט מאכן איז ער אויך געווען סקרוד אפ, נאר קען זיין אז נישט, ווייל איך הייב אן צו כאפן אז דער אלטער האט געהאט א קליינע קאר, ער האט געשפילט קאר, ווייל זיי האבן נישט געדאוונט, זיי האבן א פרייוועט צימער ווי קיינער זעט נישט וואס זיי טוען, זיי שפילן מיט קארעלעך, ממילא ער האט זיך געקענט ארום שפילן מיט א קארעלע און ער האט נישט געהערט וואס טוט זיך אינדרויסן, די נויז, האט ער געקענט באשטיין יעדער זאל דאווענען אין איין שול, זאגטס דודל'ען ער זאל אריינגיין דאווענען אין בית מדרש יעדן. טאג ער זאל זיך שטופן צווישן עולם וועט ער שוין זעהן וואס דארט טוט זיך, ביי אברום לייטנער כ'האב אמאל געבויעט א מקווה אין די קאנטרי שוין, בקיצור פרעג איך ווי גרויס וויל די רב די מקווה זאל זיין, זאגט ער איך ווייס ס'זאל זיין דריי ביי דריי פיס, זאג איך אים די רב איז צודרייט, דריי ביי דריי פיס וועט זיך גיין די גרעסטע זנות, זאגט ער איך ווייס נישט איך האב אזא קליינע ישיבה אז ווען איך קום אין די מקווה זעה איך קיינעם נישט דארט, זאג איך אים רב לעבן דארטן זיצן מענטשן און דארטן קומט מען פון די קאנטרי, ס'איז נאר דא איין זאך ווען די רב קומט אריין. שטייט לעולם אל ירחץ אדם עם רבו אלץ דרך ארץ גייען אונז ארויס, זאגט ער אה דאס האב איך נישט געכאפט, און מ'האט געמאכט א שיינע גרויסע מקווה סעווען ביי ניין, די זעלבע אויך מיט דעם צודרייטן, די זיצן זיך אין די קליינע צימערלעך און זיי שפילן מיט די קארס, כ'ווייס נישט וואס זיי טוען, קען זיין זיי האבן קארטן דארטן, איך ווייס נישט, קען זיין זיי האבן פלעיבוי מעגעזינס, דוד'טש קען האבן א פלעיבוי מעגעזין. אדער אפשר האט ער גאר א טמא'נעם סמארטפאון רחמנא לצלן, דאס איז דאך נאך אסאך ארגער ווי פלעיבוי. און ממילא קומט ער ארויס ער וויל נאך האבן א גרויסע שיל פאלגטס אים נישט רבותי זאגטס אים ער זאל גיין אין דרערד און מען וועט אים נישט געבן קיין פעני חוץ פון דעם האט ער גענוג מיליאנען אין די שווייץ וואס ער האט אפגע'גנב'ט פון חינוך פון די קינדער וואס ער זאל קודם דאס אהער געבן דאונט בי היז פול יעצט און יאסל גרובער האט געשיקט די בחורים ארבעטן זיי זענען זייער צופרידן זיי קאלן מיך זייערע מחותנים קאלן מיך א שווער קאלט מיך א טאטע קאלט מיך זיי זאגן נחום העדס אפ טו יו שיק זיי ארבעטן דעי גענע העוו טו פעי ע ביל. און נו זאג איך נאך א זאך, די אלע וואס זיי גייען היינט חתונה האבן האטס נישט חתונה אין מאנסי, אמאליגע מאנסי האט זיך איינגערעדט אז ר' מאטעלע איז גאט אליין חס ושלום ממילא האט מען געוואלט וואוינען לעבן גאט, אבער ר' מאטעלע איז נישט געווען גאט און זיינע קינדער סרול ערך איז אן אויסגעשפילטע מטבע, כאטשיג אויב איז דא איינער איינהארן הער איך האט אים געגעבן יעצט גאר גרויס געלט, דער איינהארן האט דאך א היסטערי. ער מיט מיט סרול האגער איז זייער א גוטער שידוך, סרול האגער איז א סעקס פריק, יענער איז געזעסן אין תפיסה יארן לאנג פאר גניבה, אבער וואס האט ער צו מאנסי, איך זאג ענק נאכאמאל, מופטס אוועק אין אנדערע סטעיטס, איך באקום היינט נאך טעלעפאן קאלס, א גאנצע צייט באקום איך טעלעפאן קאלס, ר' נחום שכוח כ'האב געמופט אויף קליוולאנד, ר' נחום שכוח איך האב געמופט אויף קליוולאנד. געזאגט. איינער קאלט אן נחום שכוח איך האב געמופט אויף דעטרויט איך הער אויס דיין האטליין איך טוה וואס דו זאגסט וואס האסטו אז דו זאלסט דארפן צאלן פופצן זעכצן הונדערט און אכצן הונדערט דאלער קויף די טמא'נע קהלה און דארט איז דא אלע בראוקערס אלע די גרויסע קאמפעניס רימעקס מיט די אלע גיי אריין אין וועלכע סטעיט דו ווילסט זיי ברענגען דיר א פיקטשער פון די הויז זיי ברענגען דיר פונקטליך וויאזוי מען קומט אן אהין וויפיל מענטשן ס'וואוינען זיי ברענגען דיר די וועדער מיט אלעם. דו קענסט היינט נאך וואוינען פאר דרייסיג טויזענט דאלער א ברענד ניו הויז, א ברענד ניו הויז, ס'איז דא געגענטן ס'איז אלץ דא פלעצער ווי מענטשן מופן אוועק, ס'איז דא אלטע, קינדער פארקויפן ירושות, איטס א דזשאוק וואטס גאוינג אן, עטס זענטס אלע משוגע און מ'דארף ענק אלע געבן ווילדע שוועמל צו עסן, סאו יאסל גרובער שכוח פאר שיקן די קינדער ארבעטן, יעצט ענקער קינדער האבן נישט קיין פיוטשער אין קיין שום תלמוד תורה'ס אין קיין שום ישיבות אין קיין שום מיידל סקולס, געטס נאר וויפיל מ'בעט שכר לימוד, ווען זיי נעמען צוזאם געלט פארן דינער פון קרן הבנין זאלסטו געדענקען דער קרן הבנין בלייבט ביי זיי סאו דו געסט זיי נישט קיין קרן הבנין זאלן זיי באצאלן אלעס און דעס זאלט עטס וויסן נישט מען קען דינגען היינט א הויז אין מאנסי קיינער האט אויף ענק נישט קיין רחמנות און עטס זענטס אלע משוגע אז עטס שטיפטס ענק צו פלעצער ווי מען דארף נישט גיין ר' מאטעלע האט אויסגעזויגט יעדן וויזשניצער חסיד צו ער האט געהאט געלט צו נישט איך וויל דיך פרעגן א שאלה וואס איז פאר אים געבליבן פאר אים איז געבליבן אז אלע קינדער האבן מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס און זיי האבן ריעל עסטעיט מיט אלעם וואס איז געבליבן פאר ענק אין די טאש? סאמטינג? נאו! ווייל איף נאטינג וואס לעפט פאר יו וואט דו יו העוו אוט אוו דיס? ס'געקומען א מענטש וואס האט אפגעשנארט ביים עולם, בנימין בוקסבוים איז געזעסן א שייגעץ כ'האב אים אייביג געזאגט בנימין דו טארסט עס נישט טון מעמדות פארן רעבן זאגט ער אבער ס'דאך נאר צען דאלער זאג איך אים דעמאלטס האב איך געצאלט רענט פינף און זיבעציק דאלער האב איך אים געזאגט דו ווייסט וואס צען דאלער הייסט? און איך בין קיינמאל נישט געווען קיין ארעמאן ברוך השם נאו ברוך השם קיינמאל נישט נאר כ'האב געהאט א פילינג פאר די אלע ארעמע לייט וואס האבן נעבעך נישט, מען האט געגנבעט און געגזלט ביים עולם געלט פאר גארנישט. עניוועי, די וואך איז שוין געווען די הירינג פון דעם חזר, פון דעם יענקי דאסקאל, יענקי דאסקאל, א חזר א מנוול, פוי! עניוועי, איך האף דאס מיידל וואס דו האסט אויסגעלעקט האט כאטש גענומען א שאוער פארדעם, ווען נישט האט, כ'ווייס נישט, דו האסט זיך נישט גע'עקלט? דו האסט אנגערירט מיט דיין בארד איר אותו מקום, אזוי שטייט אין די טשארדזשעס, פוי! שנייד אפ די בארד! עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. ס'האט זיך אנגעהויבן, מ'האט עס אפגעשטיפט ביז דעצעמבער, ס'גוט, יאנקל, שטיפ און שטיפ און שטיפ, און עט די ענד אוו די דעי ס'ט אויסזעהן ווי ברוך מרדכי. נאר קאל נאכאמאל אפ פייווישן דעם שייגעץ, און פרעג אים אפשר קען ער דיר נאכאמאל געבן די ליסטע פון אלע מיידלעך פון בארדיטשוב, און פון די קאונסלער, און אפשר קען מען עפעס אנדרייען אויף נחום ראזענבערג. דער פייוויש איז אזא נישט געלונגענער מענטש, פארוואס האט ער נישט, פארוואס איז אים נישט געלונגען? ער האט נישט געהאלטן ביי מחמאות, דעסוועגן געוואלט באשנארן ביים עולם. איך האב אים געזאגט פאוויש דו טוסט נישט גוט, דא דרייען זיך א גאנצע נאכט די בחורים פון בארדיטשוב מיט די מיידלעך, איך האב געהאט א ישיבה און א מיידל סקול, בקיצור האט אויפגעגעבן די יונגלעך, איך האב אים אלץ געזאגט פאוויש דו האסט צו טון דא מיט טריפות, דו האסט צו טון מיט א אלעקס רוט, נישט אלעקס רוט, אלעקס איך געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, בקיצור און איך האב אים אלץ געזאגט פאוויש דו מיינסט עס נישט ערנסט, ביסט א גניבה גזילה ביזנעס, שוין. עט די ענד האט ער גענומען, איך לאך אזוי, ער האט גענומען דעם בוקסבוים פון די קדם וויין און ער איז געפארן צום בארדיטשובער'ס ציון און ער האט דארטן צוזאמגעשאלטן נחום ראזענבערג, ער טוט פאר אונז און ער האט וויל אונז אומברענגען. פאוויש האסט פארגעסן? דו ביסט נישט קיין בארדיטשובער אייניקל, איך בין יא א בארדיטשובער אייניקל, דו האסט פארגעסן? סאו יעצט גיי פאר נאכאמאל. און זאג אז דער שופט אין ברוקלין וויל אומברענגען דעם מענטש וואס דו האסט ביי איינעם ארויסגעשלעפט גרויס געלט ביי יענקי דאסקאל, און זע וואס דו קענסט טון, אפשר וועט דיר דער בארדיטשובער העלפן, אבער איך הער ער איז שוין אוועקגעלאפן, איך הער מ'האט שוין געטראפן א נייע פלאץ, דער קבר איז נישט דארט, ס'איז יא דארט, בקיצור. פאוויש דו ביסט אזא דר'ערד ליגער דעט איטס אנבעליוועבל. שפעטער אמאל זאגט ער פאר איינעם, יענער פרעגט אים וואס האסטו גענומען נחום ראזנבערג? זאגט ער ווייל דער וועד האט געווען אין בארדיטשובער הויף, ער איז געווען פון סקווער, און קיינער האט נישט זיך געוואלט קריגן מיט אים, נחום ראזנבערג האט נישט קיין מורא פאר קיינעם, דאס הייסט ער האט מיך גענומען איך זאל מיך גיין קריגן, סאו פאוויש דו ביסט געפאלן, גיב נאר אפ די געלט פאר די אלע מענטשן וואס דו האסט ביי זיי גע'גנב'עט. יעצט דאס אויסצופאפן מענטשן אז מען גייט נאר ארבעטן צו כדומה, דאס האט געהאט א נאמען אויך, עס האט געהייסן יודנראטע, מען האט גענומען איין איד אין יעדע קהילה, און דער איד האט אויסגע'מוסר'ט יעדן איינעם, און. איך וויל ענק פארציילן סתם א מעשה, עס איז מענין לענין באותו ענין, עס איז געווען א באבובער חסיד, א חסידישע איד, ער האט געהייסן מאטל ניימאן, ער איז געווען דער ראש הקהל אויכעט אין באבוב, און למעשה איז געקומען די דייטשן, זיי האבן אים געזאגט אז אזוי ווי זיי דארפן דאך די יודענראטע, איז ער דאך דער ראש הקהל צו די די גאנצע פירער, האט מען אים געזאגט דו העסט אונז ארויסגעבן אזויפיל שמוציגעס יודן וואס זי האבן, זאל ארויסגעבן אפאר פון די שמוציגסטע יודן, האט ער זיי געזאגט, דער איינציגער שמוציגסטער יודע וואס איז דא אין די גאנצע קהילה און די גאנצע שטאט בין איך, עטס ווילטס נעמטס מיך אין א גוטן טאג, דאס איז געווען אידן וואס האבן געהאט מסירות נפש, און די רבנים האבן ארויסגעגעבן, זיי האבן געשיקט דעם עולם כצאן לטבח, ס'איז א מורא'דיגע זאך. איז איז אין יעדע קהילה געווען די רבנים, און דער קלויזנבורגער האט עס געוואלט ארויסגעבן, ער האט געוואוסט פונקטליך, ער איז געווען א גרויסער טוער אין די הצלה. עניוועי. אין דער אלטער היים, כ'האב ענק פארציילט, איז געווען אזוי אויכעט, אז ס'געווען רייכע אידן אין שטעט, און מ'האט זיך אויסגעקויפט. למשל די גאווערמענט האט געזאגט איך דארף אזויפיל בחורים פאר סאלדאטן, מען גענומען דעם ארעמען בחור וואס זיין טאטע האט נישט געהאט גארנישט, און דעם בחור האט מען געשיקט, און פאר דעם האט מען באצאלט פאר די ישיבה גרויס געלט, אז זאלן אויסטוישן דעם בחור פאר יענעם. און נו האט דער אייבערשטער געזאגט כ'האב ענק אלע אין דר'ערד, ס'איז אין מדחה נפש מפני נפש, דו ווייסט נישט וועם דו האסט אויסגעטוישט. די זעלבע וואס ס'איז פארגעגאנגען אינדערהיים, ס'איז אלץ די זעלבע, און יעצט גייט עס פאר מיט די ספרדישע מיידלעך אויכעט, ספרדישע מיידלעך האבן נישט אזאלעכע כוחות זיך צו שלאגן אזוי ווי די אשכנזים, האט מען גענומען זייערע קינדער, אלל אוו א סאדען פרומע ספרדישע מיידלעך זענען אלע אין מיליטער, נישט ווייל זיי האבן געוואלט גיין, מען האט זיי נעבעך געהיידזשעקט, און אזוי טוען אונזערע ראשי קהילות אויכעט, מיט די אלע שומרים מיט די זאכן, מען האט גענומען שוואכע מענטשן, מ'האט גערעיפט קינדער און זיי האבן עס פארשוויגן, זיי האבן געמאכט אז מ'זאל שטיל שווייגן פון דעם. יעצט, מ'האט אריינגעברענגט דא מיידלעך פון בארדיטשוב, איז געווען א מיידל וואס איז איינגעשטאנען ביי יענקי דאסקאל, זי איז איינגעשטאנען ביי אים, און מ'האט זי אריינגעברענגט מ'גייט זי לערנען צו זיין א נורס, מ'האט זי נישט געלערנט צו זיין א נורס, מ'האט זי געלערנט צו זיין א סעקס פארטנער, בייטאג האט זי געבעיביסיט ביי איינעם, און יענער האט זיך צוגעלאזט צו איר, און זי האט געשריגן צו יענקי דאסקאל יענער רעיפט מיך, דאס איז אנדערעידזש גערלס געווען. זארג דיך נישט יענקי, זאג דיינע דיינע זונות טעכטער זאלן כאפן נאך שיינע פיקטשערס פון נחום ראזענבערג אין קאורט, ווייל איך האף מיך אי"ה אויפצושטעלן אין קאורט מיט די מיידלעך און טעסטיפייען אקעגן דיר, זארג דיך נישט. און פייוויש מענדלאוויטש איז אין דעם טינופת פארמישט ווייל ער האט געברענגט דא מיידלעך? הע, זאגט מיר איינמאל. נחום'י, דארפסט א שידוך פאר דיין זון? עסט מיר געבן צוואנציג טויזנט דאלער שדכנות זאל איך דיר געבן א מיידל דא, זאג איך דו פערד דו, קודם כל צו נעמען א מיידל וואס איז א בת הנידה ווייסט צו די עלטערן האבן חתונה געהאט בכלל אידיש, צו דעם ברויך איך דאך נישט דיך האבן, און דאס איז דאך דא אין אוקריינע גענוג מיידלעך, איך בין דאך דא יארן, איך ווייס דאך וואס דא גייט פאר, און צווייטנס זאג איך אים, איך פארשטיי נישט, די מיידלעך זענען דיינע ביזנעס? דו מאכסט מיט זיי ביזנעס? דו פארקויפסט זיי פאר בחורים? דאס איז געווען די סוף, ער האט געוואלט פארקויפן דא די מיידלעך, איך האב אים אפגעשטעלט, און אשר אנשיל בוקסבוים האט געהאלטן א קינד, ער האט געהאלטן א קינד, און עס איז געקומען ערב סוכות האט מען געזאגט מ'עט זי טראגן אויף ווילימסבורג. צו אן אנדערע משפחה, אן אנדערע זאל זיך ענדזשויען מיט זי. און וואס איז געווען דער סוף? און זיי האבן געווארט אויפן בארא פארק באס, ער איז געווען צו פויל צו ווארטן, איז געקומען א רוסישע טעקסי דרייווער און ער האט זי אויפגעפיקט זיבענע ביינאכט, האט ער זי אפגעלאזט, ער האט מיט איר געהאט פון איינסע ביז זיבענע סעקס, מען האט זי געברענגט אין די שול ווי איך האב געדאווענט, איך פלעג דאווענען דארט אין ווי וויען האט דארטן דעם תלמוד תורה, איז דארטן געווען א מנין, און איך האב דארטן געדאווענט, קומט מען אריין די הצלה צו לויפן, מען דארף א דאלמעטשער אויף רוסיש, זאג איך פיין, פרעג איך אויס דאס מיידל וואס ס'איז געווען, זאגט זי ווייסט א רוסישע חברה'מאן האט גערעדט מיט איר רוסיש ער האט זי אויפגעפיקט און ער האט געטוהן וואס מ'דארף. האב איך דעמאלטס פארפירט, פארוואס זשע מעגסטו דאס טוהן? אשר אנשל בוקסבוים ווי אזוי מעגסטו דאס טוהן? דאס איז וואס דא איז געווען, דאס אלעס גייט יעצט בלי נדר ארויסקומען ביקאוז איט העז טו קאם אוט. שטייסט און קומט נישט נעמט ער זיך דארט מיט זיינע זוינעלעך און טראקט זיך מיט פיר שטיק אין קאורט, די ווייב מיט מסתם דריי טעכטער און זיי כאפן א פיקטשער אז נחום ראזענבערג איז אין קאורט, סאו וואטס די פראבלעם? ווילסט האבן פיקטשערס אז איך בין אין קאורט? איך קען דיר געבן טויזענטער אזאלעכע, איך בין דא אין ארץ ישראל געווען ביי חי לייפליין ביי מלכי לייפער בין איך געווען אין קאורט, איך האב געשריגן צום דזשאדזש, איך האב אים געזאגט איך וויל וויסן איינס פון צוויי זאכן. איז זי משוגע זאל זי גיין אין א משוגעים הויז, איז זי סתם א שיקסע זאל זי גיין אין דזשעיל, דאס אז זי דרייט זיך אין די גאס דעטס אנעקסעפטעבל, האט דער דזשאדזש געשריגן אתה צודק, יו אר רייט זאגט ער, האו דאז שי וואלק אין די סטריט עפטער שי דיד טו טוירטי גערלס וואט שי שודנט האוו דאן, עניוועי ס'גוט פארטס ווייטער רבותי. יעצט האטס אלע א פרייליכן לעכטיגן שבת.